א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו. כ'האב געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך וואס איינער האט מיר אריינגעשיקט, אבער עטס ווייסט דאך יעדעס מאל בין איך זייער קאושעס און איך נעם זעכצן מיליאן דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דיסקלעימערס, עטס ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט. בקיצור וויל איך ענק דערציילן א מעשה וואס דא איז געשען. איינער שרייבט מיר אריין לכבוד הרב הגאון ר' נחום ראזנבערג שליטא חונה כעת בעיר הקודש ירושלים. איך בין אונטערוועגנס, איך וואוין נישט דא. בקיצור. וואס איז געווען איז, זאגט ער, איך בין געווען שבת שירה, און שבת שירה פארן דאך אלע רבנים זיך אפרוען, איינער האט געמאכט א ליסט פון יעדן רב ווי ער איז, דער איז אין פלארידע, דער איז אין אקאפולקא, בקיצור. שרייבט ער דארטן אז ער איז געווען אין נארט מיאמי ביעטש, און ס'איז געווען דארט א גרויסע רבי אין ווילימסבורג, כבוד קדושת אדמור זאליקא. זלמן לייב טייטלבוים, ער איז געווען דארטן אויף הבראה, דאס מיינט אויף וויקעישן, ער איז געווען דארט צוויי ביז דריי וואכן. איין גבאי הייסט עפשטיין, וועמען דו האסט אויפן האטליין, דיין זון, און דער צווייטער איז געווען דער הויפט מחותן קאמארנער רבי מעגא חזיר רב ברוך מרדכי לעבאוויטש שם רשעים ירקב, און זיי האבן פארפראוועט א שיינעם שבת מיט די טישן און מיט די מקווה אין קהל חסידים אויף וואן הונדרעט ענד סעווענטי סעקאנד סטריט און טענט עוועניו. דער ברוך מרדכי איז געזעסן אויבן אן געפראוועט א גרויסע מלוה דמלכה מוצאי שבת מיט ווערטהיימער גבאי ראשון פון זאלין, יעצט איך בין נישט קלאר אויב ער שרייבט איין גבאי הייסט עפשטיין און דא זאגט ער אז דער גבאי הייסט גאר ווערטהיימער, בין נישט קלאר אבער ס'איז נישט וויכטיג וועגן דעם האב איך גענומען דיסקלעימערס. קען זיין איינער איז ביי מיטאג טיש גבאי איינער איז ביי שלש סעודות גבאי איך קען מיך נישט אויס. פרייטאג. ברוך מרדכי חזיר איז געגאנגען אין מקווה, און אזוי גייענדיג אין מקווה האט ער געהאט מלא טענות אז די מקווה איז נישט גענוג הייס, אוודאי נישט, ער איז שוין אלט, ער פילט שוין נישט. יעצט שבת קודש האט מען גראד פארראכטן ס'איז שוין געווען גענוג הייס די מקווה אז ער זאל זיך קענען ווייקן דארטן, דער חזיר ברוך מרדכי איז אויך דארט, יעצט דא בשפע אינגעלייט פון, כ'מיין אז די רבי פארט מעג דאך יעדער פארן, און ס'איז געווען גענוג מקווה גייערס. פרייטאג צונאכטס ביים זאגן גוט שבת איז ברוך מרדכי האט געשמועסט מיט כק מרן מיטן זאליקאן, שרייבן זיי די וואס זענען דארט געווען א שאנדע הישמע כזאת, ער פארשטייט נישט אז מיט דעם וואס ער בעקט דעם חזיר ברענגט ער אראפ יעדעס טראפ אידישקייט פון די סאטמארע קהילה, יעצט איז דא דארט צוויי מענטשן איינער הייסט חיים מייזעלס און איינער הייסט חיים בערקאוויטש זאגט ער אז די ערליכע אידן רבנים יאגן זיי. ארויס פון בית מדרש און האלטן אן מיט די מקווה טמאה. ס'הייסט דאס איז א טריף פלעיס אווער דער. אן א שום רב אדער א אב בית דין זאל געבן א השגחה. דער עיקר מען מאכט געלט. ס'איז אויכעט דא נאך צוויי בתי מדרשים איינס איז אויף הונדערט און סעווענטי טוירד סטריט און אויף הונדערט סיקסטי ניינט סטריט איז דא נאך עטליכע בתי מדרשים אבער אן א מקווה טמאה. יעצט איז דא דארט א כולל, רב זינגער, ס'איז דא נאך איינער הרב שפירא'ס בית מדרש לעבן קהל חסידים, און ס'איז דא א דריטע בית מדרש הרב יוסף יצחק מארלא די שליח פון חב"ד די גרויסע שול, און ס'איז דא דוד לערפילד פון יונג איזריעל, און ס'איז אויף נארט מיאמי ביטש, און ס'איז אויך דא הרב יוד יודי גאלדשטיין פון אנאט חסידישע קלויז. זאגט יענער, איך האב א פראגע, דער לעבאוויטש מעג ארום פארן איבער די גאנצע אמעריקע פארשפרייטן חאזעריי? און ווי מעג קהל חסידים אים אריין לאזן? כ'האב ענק שוין געזאגט, ער איז געגאנגען צו זיין ברודער עטליכע מאל און ס'איז דארטן דא א ווידעא, האט אים איינער געזאגט דו ווילסט מ'עט רופן די פאליס מ'עט ווייזן דו זיצט דא ווי ס'איז דא קינדער, בפרט אין זייער מקווה אן השגחה, וויאזוי מעג ער דארט גיין? אפשר דער איצא שייגעץ פון די התאחדות הרבנים געבט השגחה? עניוועי, ער זאגט ס'א מצוה מפרסם צו זיין הצלחה רבי נחום ראזנבערג זאל יאריך ימים על ממלכתו עד ביאת הגואל במהרה דידן כ'וואלט איך געוואלט זאגן איך וויל נישט מאריך ימים זיין אויף דעם על ממלכתו ווייל די ממלכתו שטארבט אפ ברוך השם. נאך דא אזאלעכע שקצים ווי ברוך מאטכע וואס זיי וועסטו נישט קענען אזוי אונטערברעכן ביז איינער וועט אפקאלן זיין פראבעישן אפיסער, יא איטס גאנא העפן וואן דעי. דער עולם איז פארווייטאגט. דאס איז א מורא'דיגע זאך, דער עולם איז פארווייטאגט. יעצט דאס אז זלמן לייב טוט אזא עוולה ער איז מקרב אזא מענטש, דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, ווייל קודם, זלמן לייב איז דאך א מולטי מיליאנער, וואס ברויך ער האבן ברוך מרדכי'ס געלט? ער פאקט אן זיינע, ברוך מרדכי'ס, קינדער מיט געלט. ער האט דאך דא אליינס ביי די די די מגבית פאר די אידן פון פראנקרייך געמאכט גרויס געלט. ס'גייט דאך אלעס אין טאש, מ'איז דאך שוין אלעס געוואויר געווארן, כ'האב שוין גערעדט פון דעם. און נאכדעם, כ'ווייס נישט היינט, נאר דעמאלטס ווען מ'האט אים ארויסגעלאזט האט ער געמוזט האבן א דזשאב, האט ער איינגעגעבן אז ער ארבעט אין סאטמאר אין עיטי טו לי עוועניו. ס'א שאנדע וואס דא גייט פאר. נאר וויפיל ער'ט זיך שלאגן וועלן מיר אונז ווייטער צוריק שלאגן. יעצט דער ברוך מרדכי כאפט נישט אז ווען ער זיצט עה ווי מ'זאגט אוט אוו סייט וואלט קיינער שוין נישט גערעדט פון אים. אזוי שיקט מענטשן אריין אימעילס, מ'קאלט אפ, ס'איז צוקומען צו זיין פראבעישאן אפיסער. ס'איז צוקומען. נישט קיין פראבעישן אפיסער, כ'ווייס וואסערע אן אפיסער ער איז, ער גייט, ער ציט די שטריקל, ער ציט ציט ציט ציט, און נאכדעם וועט עס פלאצן. ער האט זיך דרייסיג פערציג יאר ארומגעחזר'ט מיט קינדער אויך, און ער האט געמיינט ער איז דער שטערקסטע, און האט זיך אויסגעלערנט ער איז נישט. און איצט וויל מען נאכאמאל מעורר זיין דעם עולם אז מען זאל זייער וואטשן, שוד בי ווערי קעירפול. יעצט איך וויל דיר זאגן, איך האב א חבר וואס האט געקויפט דארט א הויז, ער איז א סקולענער חסיד, סקולענער רבי איז געוואויר געווארן אז ער קויפט א הויז אין פלארידע, האט ער געזאגט ער זאל זיך שוין אוועקמופן פון דארט. פלארידע איז נישט קיין פלאץ ווי א מענטש מעג זיין, זאגט ער, נארט מיאמי ביעטש, זאגט אים דער סקולענער רבי, איך הער אז דארט גייט פאר דאס גרעסטע מנוולות, און דער אמת איז ער איז גערעכט, איך האב אויך געוואלט קויפן א הויז אבער מ'האט מיך ארויסגעווארפן איבעראל אין וויליאמסבורג, איך געדענקט איך גיי מיר קויפן א הויז א קאאפ אין פלארידע, און איך האב דארטן א חבר וואס ער טוט נעמען קער פון א גרויס הויז, פון א צען צוועלף שטאקעדיגן בילדינג. איז א חבר נאך אין חדר האבן מיר געלערנט אינאיינעם, האב איך געקלערט איך גיי אראפ און איך קויף א הויז, און ס'איז געווען ביליג אויך, ס'איז נישט געווען אזוי טייער אויך נישט, ס'איז געווען נאכדעם וואס ס'איז אראפגעפאלן די הייזער, בקיצור ס'איז זייער גוט געווען. איז אין דעם זעלבן הויז איז דא איינער וואס האט געוואוינט דארט, וואס ער פלעגט גיין שבת פלעגט ער גיין געהעריג שווימען אין סווימינג פול, ס'איז א פאבליק סווימינג פול, און מענטשן האבן אים אראפגעשריגן מחלל שבת, מחלל שבת, אבער מ'טאר נישט, למייקר טאר מען אויך נישט. האט זיך אויסגעלאכט, האט אפילו נישט געבאדערט יענעם צו זאגן דראפ דעד. און פונקט דארט זאג איך בין דארט געווען, בין איך אריינגעקומען אין בית מדרש האט מען מיר פארציילט א מעשה אז ס'דא איינער ראזענבערג וואס טועם המשפחה, ס'איז אראפגעפארן דארטן און ס'דא אן אשת איש וואס האט זיך דארט געדרייט און זיי האבן געהאט אן אפעיר, און וויאזוי האט מען געוואוסט? ווייל דער אייבישטער זאגט דאך אויס אלעס, דאס הייסט עבירה, דער אייבישטער פארציילט, זי האט געהאט איינע פון די פינף טרענסמיטעד סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס. ווייס נישט פונקטליך וועלכע, איטס אן אנקאמאן וואן, און ער האט עס אויך באקומען אין פלארידע האט מען געוואוסט אז זיי האבן געהאט אן אפעיר, האב איך געזאגט רבונו של עולם איי העוו טו געט אוט אוו היער, איז למעשה דאס ווייסט מען די אלע זאכן וואס דארט גייט פאר דאס איז אמת און מען ווייסט דאס, און איך האב וועגן דעם נישט געוואלט קויפן א הויז, איך האב נישט געוואלט קויפן ווייל איך האב געטענה'ט איך גיי נישט וואוינען אין א פלאץ ווי ס'איז פול מיט זנות. שטייט אין חומש אז ווען לוט איז אנטלאפן איז ער געלאפן צו א נייע שטאט צוער, פארוואס? ווייל עיר שישיבתה קרובה, סא איטס א ברענד ניו ווילידזש, נאכנישט אנגעזינדיגט דארט, און ס'טוט זיך דארט פאליטיקס מיט דעם און מיט יענעם, ס'דא למשל דער ראש הקהל דארטן, האט מיר געזאגט איך קען קומען דארט וואוינען, פרעג איך אים וואס וועסטו טון ווען זלמן לייב וועט קומען אויף צוויי דריי וואכן? איך קען דאך נישט דאווענען מיט אים אין איין שול און זיינע שקצים וועלן מיך ארויסווארפן, האט ער געזאגט וועסטו דעמאלט צוויי דריי וואכן נישט קומען, זאג איך אים אריו קרעזי? איך גיי אויסגעבן דא זיבעציג אכציג טויזנט דאלער מיר צו קויפן א קאאפ אדער א הויז פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלער, און איך וועל מורא האבן אז זאליק וועט אריינקומען אין מיין שול און ער וועט מיר נאך הייסן ארויסגיין, צו ער וועט הייסן זיינע שקצים זאל מיר הייסן ארויסגיין? איך האב מיט זאליק'ן גארנישט, איך האב מיט סאקמער קאקמער נישט איינגעלייגט גארנישט, חוץ פון דעם, קען איז דאך דא אנדערע שילן אויך איך וואלט געקענט גיין דאווענען ערגעץ אנדערש אויכעט ס'איז דא דער רב פון יונג איזריעל האט מיך זייער ליב ווייל איך האב אים געזאגט דעמאלטס אז דו האסט א חזר דא א פעדאפייל און ער האט געמאכט זיין האומווארק און שבת אינדערפרי האט מען אים געזאגט פון יונג איזריעל אז ער האט געטאטשט א קינד אין טוילעט דער רב אויפגעשטעלט ער האט געזאגט מען דארף נישט מער דאווענען מען דארף הערן מיין ספיטש ער געהאלטן אינמיטן דאווענען ווי מען טאר נישט אויסרעדן. זיין נאמען איז הרב דוד לערפילד פון יונג איזריעל אוו נארט מיאמי. און ער האט געזאגט הויך ברבים, ער האט ארויסגעזאגט יענעמס נאמען, דו האסט טווענטי מינוטס טו גאו האום, טו פעק אפ אלל יור בילאנגינגס און געט אוט אוו נארט מיאמי ביעטש ענד אוו פלארידע, און אויב דו וועסט עס נישט טון גיי איך דיך ארויספירן מיט פאליס אין דזשעיל. קיצור יענער האט געזען ס'איז צרות, הייבט ער אן זיך צו דינגען מיטן רב, ס'איז שבת קודש! זאגט אים דער רב, איי וויל נאט ריפיעט מיי סעלף און ער איז אראפ פונעם סטעידזש. וואס מיינסטו? ס'איז א דזשאוק, ס'איז אבער אמת געווען. דער רב האט שוין געהאט אנגעגרייט א פאליס ער זאל מיט אים נאכגיין און מאכן זיכער אז ער איז ארויס פון די פלארידע סטעיט, פון די סטעיט אוו פלארידע. אנבעליוועבל! ער איז מיין פרענד, רבי לערפילד הי לייקס מי, בה איך קען דאווענען יונג איזריעל אויכעט, איז במילא האב איך אים געזאגט, איך האלט אבער נישט ביים גיין דארטן ווי איך דארף זיין אינוואלווד אין פאליטיקס, אין די שול מעג מען גיין, די שול טאר מען נישט, אין די שול מעג מען גיין נאר ווען זלמן לייב איז נישט דא, און אויכעט ווען זיינע שקצים, ער איז דאך נישט אליינס, ער האט דאך שקצים די גאנצע צייט, סאטמאר האט נישט קיין שום רעלידזשען. האבן זיי איין רעלידזשען צו רודף'ן יעדן מענטש וואס זיי האלטן אז ער איז פאר זיי א טרעט אדער א שונא, דאס דעטס די האול רעלידזשען, דעטס איט, זיי רודף'ן די ציונים אויך נאר וועגן דעם, ס'איז היינט שוין נישטא קיין ציונים, די אלטע זענען שוין אפגעשטארבן, זיי רודף'ן ווייל זיי זענען א טרעט פאר סאטמאר, קודם ווייל זיי נעמען אוועק פון אונז פון צבא, נעמען זיי אוועק בחורים פון אונז און מיידלעך. און נאכדעם ווייל זיי בויען אויך תורה מיט אידישקייט, אונז האמיר געבויט קרית יואל, זייער א שיינע זאך, א הייליגע זאך, ווער קען עס סופארטן? קיינער נישט, קום וועסטו זעהן הייזער אין ארץ ישראל וואס די גאווערמענט בויעט, שטיינערע הייזער זאל מארגן נישט צוזאמענפאלן, אז ס'געשעהט א פייער שטארבט מען נישט, ס'איז א טרעט, ווייל אזוי זאגט מען סאטמאר און נאר סאטמאר, אן סאטמאר גארנישט, די ציונים טוען די זעלבע זאך. גוט, זיי טוען עס נישט ווייל זיי האבן ליב אידן, זיי טוען עס ווייל זיי שנארן פון די גאנצע וועלט און זיי מוזן מאכן א סעיף העוון פאר יעדן איינעם. סאו ווער ס'איז פאר זיי א טרעט, דעם באגראבן זיי. זיי טרייען עניוועי. קלויזנבורגער רב האט אמאל געזאגט זייער א גוט ווארט, האט ער געזאגט אזוי, ווען דער בעלזער איז געווארן רעבע, נישט רעבע, ווען ער האט אנגעהויבן זיך צו שלאגן מיט סאטמאר, האט ער געזאגט כ'האב אזא הנאה אז דו האסט נישט קיין השגה. דאך א צובראכענער איד, כ'האב פארלוירן צען קינדער מיט א ווייב אין לאגער, מיט מיר האבן זיי אנגעהויבן? דער משוגענער! נו נו, יעצט האט ער צו האבן א פיפיגן יונגן חברה'מאן, ער האט אים געלערנט בלק, און שוין. דער דער בעלזער האט נאר געמאכט איין נאריש מיסטעיק אז ער האט גערעדט אויפן רעבן וואס ער האט נישט געהאט קיין שום רעכט דעיס צו טוהן, ער איז א ראצער געווען, אבער אדער דען דעט, ער האט אנגעלערנט די עדה, ער האט יעדן אנגעלערנט, יעדער לאכט איין, און דעיס אבער וויל איך נישט אריינפאלן אין דעם פאליטיק, דא מעג מען דא טאר מען נישט טשעטשעטשעטשע, איצעלע פימפ דער שייגעץ, האט געזאגט פאר די רבנים מ'דארף נישט מורא האבן אונטערצושרייבן אויף נחום ראזענבערג, ער איז גארנישט. אין צוויי וואכן קומט ער אויף אלע פיר פיס און ער גייט אונז איבערבעטן, און ער גייט, אונז האמיר שוין א צעטל, ער האט מיר געזאגט, ער האט שוין א צעטל, אז נישט נאר, הער הער וואס דא גייט פאר, אז נישט נאר ער וועט זאגן אז ער בעט זיך איבער, ער גייט אויכעט זאגן אז אלע מקווה'ס וואס ער האט גע'פסל'ט איז געווען ווייל ער איז געווען דזשעלעס אויף די רבנים. איצעלע, ווען גייט דאס געשען? דו'סט נאך לעבן דעמאלס? לויט ווי דו גייסט, איט דאזענט לוק לייק איטס גאנע בי אין יאר טיימס. משוגענע חברה. סאו עניוועי, דער נארט מיאמי ביטש איז א טמא פלאץ, זייער טמא, טמא ומטמא, ס'איז געווען דארט מיט זריח גליק דער גראבער חזר, האט א זון וואס איז א מחלל שבת, און ער וואוינט מיט א מיט א גוי'טע, נישט א גוי'טע, זי איז א אפגעפארענע, און זי איז א טיטשער ערגעץ, און מחללי שבתים, זיי האבן געדינגען אין דעם בילדינג, ווי איך האב געדארפט קויפן אן אפארטמענט האבן זיי געדינגען דארט אין אן אפארטמענט. און מ'האט זיך געוואלט ארויס ווייל קינדער קוקן צו וואס א חילול שבת דארט גייט פאר, האט זי זיך אנגעטשעפעט אין איינער פון די פירער אז זי גייט זאגן אויף אים אז ער האט ער האט איר געוואלט טאטשן צו ער האט איר געטאטשט. א שמוץ הויז דארטן. סאו ס'איז באמת א גוט פלאץ פאר זאליקאן און פאר דער וואס האט אים געקויפט דארטן דאס הויז, דער בני יאקאבאוויטש, זיי פירן אים. עניוועי, איך וויל עס זאגן נאכאמאל, אונז מוז מען רעדן פון דעם און נאכאמאל רעדן און מ'דארף אנזאגן פאר די קינדער, והודעתם לבניך ולבני בניך אז ס'דא חזירים און ווען דו האסט א חזיר פוינט אן אים, ברוך מרדכי לעבאוויטש דער חזיר, לייט מען לאזט אים אריין, כ'ווייס נישט פארוואס, קען זיין סאטמאר האט וואס צו באהאלטן, ס'קען זיין ברוך מרדכי ווייסט אסאך אויף סאטמאר אויך ווייל ער איז דאך פון די אלטע, באט איטס אירעלעווענט, גיימיר זיך נישט לאזן פון די שקצים און אונז'מיר זיי ווי מ'זאגט רודפ'ן. זיי זיי האבן נעבעך גערוידעפט אונזערע קינדער פאר גארנישט אלע יארן, און איך וויל זאגן זלמן לייבן, זאליקאן, איך האלט אז דו ביסט דער בעסטער קענדידעיט פון סאטמאר רב'ס צו זיצן אויפן סאטמאר רב'ס פלאץ, און דו וועסט ענדיגן אז סאטמאר רב'ס זיץ ס'זיין אזא מין שאנדע פאר אידישקייט אז קיינער האט עס נישט געקענט טון, אהרן איז אויך דער זעלבער שייגעץ, נעמט די גאווערמענט פראגרעמס, ער כופר'ט אינעם אייבערשטן, די זעלבע זאך. סאו, צוביסלעך גייט די גאנצע טשעיר ווערן דיסמענטלד וואס מ'רופט דעם רבינ'ס בענקל. צוויי זאכן איז געשען, קודם איך בין זייער הייזעריג, איך קען מער נישט רעדן, מוז נעמען וועקעישן א דריי פיר טעג, און צווייטנס איז, ס'האט זיך גערוקט פאראויס. למעשה איז דא אזוי, די גאווערמענט, נישט נאר זיי האבן אראפגענומען געלט, זיי געבן נישט קיין תקציבים, זיי האבן אראפגענומען איין צוועלף און א האלב מיליאן שקל געקנס'עט, די ישיבות, און זיי נעמען יעצט צוריק דאס גאנצע געלט, ווייל איך האב זיי געזאגט דא, איך בין דא יעצט, האב איך געזאגט זענט'ס בהמות, סאו וואס האבן זיי געטון, זיי האבן גע'גנב'עט, און מ'האט זיי געכאפט, זיי האבן זיך געבויעט קאסטעלן און פאלאצן, געפארן אויף וויקעישן, און עט די ענד אוו די דעי בלייבן זיי מיטן געלט אויך, יו העוו טו טעיק איט בעק, יעצט איז דא ראביי קנעווסקי, קאלאפעצקי, איך בין, איך וויל נישט וויסן די אלע נעמען, שר התורה, המזל די ליטווישע האבן נישט געמאכט א שר הרבונו של עולם. זיי קענען פייערן דעם רבונו של עולם און זאגן עד כאן ביסטו געווען, יעצט האבן מיר אונז אן אייגענעם באשעפער. ווייסט דאך וואס זאגט א ליטוואק האט א צעל אין הארץ. שר התורה. זאג איך אים, שר התורה, ער וויל מיט דיר רעדן, מען גייט מאכן דא מיטינגען מיט חינוך. זאג איך אים, קוק הער, ווען איך האב צען געוויינט אז מען מאלעסטעד קינדער, וואו איז געווען דער שר התורה, איך בין דאך אריין צו אים, כ'האב געוואלט אריין גיין, און געזאגט אין דעם סאבדזשעקט קען מען נישט רעדן ווייל די די שר התורה האלט אז קינדער דארף מען פעצלען וויפיל מען קען. פארוואס? ווייל ס'איז נישט מסירה אז מען גייט יענעם איינמיירען. האט געזאגט, דעמאלטס איז ער ביי מיר געווארן אויס שר התורה, דעמאלטס איז ער געווארן א דרעטליגער ווי אלע, שפעטער האבן זיי געזען ווי אונז פארן מיר זייער גוט ברוך השם, האבן זיי געטוישט די ווערזשען, ר' קינעווסקי האט שוין געזאגט מען זאל גיין צו די פאליס, איך האב שוין נישט געברויכט אים האבן דעמאלטס, אונז האבן שוין געהאט דעמאלטס צוואַנציק דרייסיג איינגעזעצטע, זיין אייגענער מחותן, מכלוף, מאקלוף, מאקלעף, קעלעף, איך רוף איך אים, ער האט געטאטשט, זיינע אייגענע קרובות האבן אים איינגעזעצט, און ער האט נעבעך א זון וואס ער איז געשטארבן פון קענסער. איז דער קענעווסקי זיין מחותן האט געדארפט מנחם אבל זיין דעם איד, ער האט דאך אבער שוין געווען ווי מען זאגט אויפן וועג צוריק צו די תפיסה. דאס איז געווען א מורא'דיגע בזיון אז די שר התורה זאל גיין וויזיטן א מחותן א חזיר, האט מען באשלאסן כאטשיג מ'איז דאך נישט מנחם אבל בשעת שמתו מוטל לפניו, מ'האט באשלאסן דא האט זיין אנדערש. אויפן וועג ארויס פון בית החיים וועט מען אים מנחם אבל זיין, קענעווסקי, פאלעווסקי, טשאפעצקי, ער וועט מנחם אבל זיין, זיין מחותן, א כלב, און איז נישט איינמאל א מחותן נאר צוויי מאל א מחותן, כאטש די אייניקלעך האבן זיך גענומען. עניוועי, יעצט רופט מען מיך אן, ס'איז דא א גרויסע מיטינג, מען דארף אראפקומען, וויל זען וואס איר ווילט, זאג איך, איך וויל גארנישט, איך האב געווינען, איך האב געווינען, ס'איז נאך די אלימפיקס, איך האב געווינען. איך וויל היינט גארנישט פון ענק. איין זאך זאג איך ענק צו, דאס וואס מען שפילט זיך ארום מיט בחורים, מיט יונגלעך און מיידלעך און מען ווארפט זיי ארויס, דאס גייט אויך סטאפן. דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך ארבעט. און עס וועט קומען א פוינט וואס יעדער וועט גיין אין עממי. איי דאנט קעיר. אט ס'איז געווען דא א לעזער, ער הייסט. קעניג, לעזער קעניג פון צפת. וואס האט דער לעזער קעניג געטון? ער האט נישט געטון קיין גרויסע זאכן. ער האט געלאזט אז קנעפל מאכער זאל מכשיל זיין פֿערציק קינדער וואס איך האב אינטערוויוט, פֿערציק. איך האב גערופן דעמאלטס די טעלעוויזשן מיט אלעם, און דער שייגעץ לעזער, אזוי ווי אלע אלע לעזערס, לעזער בערלאנד, לעזער קעניג, ברסלב, איין שטיק ליגנט. געגאנגען דער לעזער קעניג. און ער זאגט כי השמים נפלו עלי, די הימל פאלט אויף מיר, דו שייגעץ דו, דו האסט געוויסט וואס גייט פאר? פערציק טאטעס זענען געזעסן דארט און געזאגט אונז האמיר דיר געזאגט, קנעפל מאכער איז אנטלאפן און ער איז ווידער אין חינוך, ווייל דער גערער רבי דער היינטיגער ער בעקט אלע חזירים זיינע, וועגן דעם דרייט זיך מאנדראוויטש אין ארץ ישראל אויך, עניוועי מען גייט מער נישט לאזן אז מען זאל שלאגן די קינדער אויף די עלטערנס עבירות. דער גערער רבי האט גייט יעצט צושפארן אלע מיידל סקולס, גייט עס נאכאמאל עפענען מיט נייע רעדזשיסטרעישן. איך זאג אייך גערער רבי איך, א קליינער גארנישט, ווי דער גראבער בעלזער האט געזאגט, ער האט פאוער, ער האט פול, מילא האט ער נישט געדארפט פאררעכטן אז ער האט געהאט אזויפיל גזירות. גערער רבי איך טשאלענדזש אייך, איר האט מער געלט פון מיר, איר האט מער חסידים און מער שלעגערס, איך טשאלענדזש אייך טאמער טוט איר דעם טריט און איר'ט מאכן צוויי סקולס, איז גייען ביידע נישט קריגן קיין געלט פון די גאווערמענט. דער גערער רבי געט נישט אויס פון זיין געלט. נעקסטע וואך קומט די יארצייט פון הרב לעזער שלמה שיק. איך בין מיט אים אריינגעגאנגען צום פריערדיגן גערער רבין, איך ווייס נישט צו פני מאיר צו פני כלב, איך ווייס נישט. זאגט ער אים איך האב אין יבניאל דרײַ הונדערט קינדער פון צובראכענע שטיבער און איך האלט עס אויס און איך דארף אריינצונעמען נאך, בעט איך אייך שטעלטס מיך ארויף אויף די ליסטע פון חינוך עצמאי, ס'איז דאך נישט אייער געלט. זאגט ער נו, מ'וועט שוין רעדן אן אנדערס מאל פון דעם. קלוגע פּוילישע כיטרישע יונגען געווען. נאָכדעם שלעפּט ער דעם אַנדערן. אה, נאָכדעם, אַ פּאָר מינוט שפּעטער, פֿרעגט ער נאָכאַמאָל, און וואָס איז וועגן טאַקע צו אים? איך זאָל אויך עפּעס קריגן? זאָגט ער, כ'האָב דאָך אײַך שוין געזאָגט, לאָמיר רעדן פֿון נײַע זאַכן, די אַלטע זאַכן לאָמיר פֿאַרגעסן. דרייט דער ייִד, כ'וועל צו, כ'וועל מוזן צושפּאַרן מײַנע תּלמוד-תּורהס, די מוסדות. ווידער, די גערע פֿאַרוואַלטערן די געלט פֿון חינוך עצמאי. מיין איך דאָך, איז כּלל-ישׂראלס געלט, ס'איז נישט זײַן געלט. נו, ווי, וואָס, וואָס האָט ער פֿאַר דעם יאָ צו געבן, דעם נישט, דער לעקט אים דעם תּחת און דער נישט? יעצט גערער רבי איך זאג אייך, איך זאג אייך א ווארנינג, איך זאג אייך צו דו מאכסט דעם משוגענעם טריט זאג איך אייך צו מ'עט אייך צונעמען אלע פאנדינגס אין אמעריקע, יור פלעיד אוט, אונז זעמיר זייער פאוערפול ברוך השם, ווייל איך האב מסביר געווען פאר די גאווערמענט אין אמעריקע, איך האלט אין איין מסביר זיין צו אונז קאסט אונז הונדערטע טויזענטע דאלער לויער געלט, נאר איך האלט אז דאס איז אזוי וויכטיג ווי די מלחמה קעגן ציונות. אבער ציונות איז אין ארץ ישראל, דאס איז אונזערע קינדער זענען אין דזשעפערדי, איז וויל איך אייך זאגן יעצט זייער קלאר גערער רבי. איר העט סעגריגעיטן סקולס, העט מען צונעמען די אלע פאנדינגס, אונז האלט מיר זייער נאנט שוין מיט דעם אויך, איך רעד שוין צוויי דריי יאר אז מען טאר נישט מאכן אזא זאך אז מען זאל נישט לערנען מיט די קינדער, האט עטס ענק ארומגעשפילט, ענגלאנד וויינט היינט. געלערנט. סאטמאר האט דארט אונטערגעשריבן אז זיי זענען מסכים צו לערנען אלעס. יעצט גייען זיי לערנען אין אזאלעכע בוקס וואס מען גייט זעהן די האר פונעם אותו מקום ביי יונגל און ביי מיידל. איך האב דאך עס געזעהן, רחמנא לצלן. איך בין שוין אן אלטער איד. איך האב עס געזעהן און איך זאג אייך ס'איז עקלדיג. און איך האב ענק געווארנט עס גייט קומען צו דעם ווייל אונז קען מען נישט צולאזן. איך האלט אז דאס איז א טשעין ריעקשאן. מען מאכט. ס'דא יעצט א נייע באן וואס גייט ארויספארן פון ירושלים אויף בני ברק. יעצט די באן האט אין זיך זיבן קאראנען, דאס זעלבע ווי מיטן חינוך, אונז האמיר איין באן וואס איז געפארן ראנג, אנגעהויבן האט זיך עס אז מ'האט געפעצלט און געמאכט זנות מיט קינדער, דער וואז נאובאדי עיבל טו סעי עניטינג, ווייל עטס זענט געווען בעל הבתים, עטס האטס געלאכט פון יעדן, די צווייטע באן וואס האט נאכגעשלעפט איז געווען אז מ'האט נישט געלערנט קיין ענגליש, טא לערנט מען נישט ענגליש הו קעירס, באט טוירטי פייוו פערסענט פון די אלע בחורים, עווענטשעלי די יונגלעך מיט די מיידלעך, טרעפט מען זיך דאך אין די גאס אן א חינוך. טא אויב מען טרעפט זיך אין די גאס אן א חינוך האבן מיר דאך אונז א סיריעס פראבלעם. דאס קינד גייט זיין א דראגי, סא וואס א רעכט האט עטס דאס צו טון? נאר וואס, עטס טוטס וואס עטס ווילטס, אונז טוהן מיר אויך וואס אונז ווילמער. די דריטע קאר אויף די באן איז געווען אז מען האט ארויסגעווארפן קינדער. ווייל די עלטערן האבן סמארטפאונס. דאס גאנצע איז א פאלשע באן מיט א פאלשע אינפראסטראקטשער. און ווי לאנג ער האט זיך געקענט אנהאלטן האט ער עס אנגעהאלטן, יעצט קען ער נישט מער, זיי קומען מיך אויף, הרב קניעווסקי וויל רעדן מיט אייך, ער וויל, זאג איך, עס איז שוין געענדיגט, די דעמעדזש איז דאן, ער קען דאס נישט צוריק דרייען, די דעמעדזש איז א הונדערט פערסענט דאן, איך מיין ביי ענק איז עס א דעמעדזש, איך האלט אז דאס איז גוט, איך האלט אז יעצט וועט מען זיך אראפזעצן און מ'עט פארהאנדלען, מען זאל נישט מאכן די נאקעטע פיקטשערס מיט די האר און ווי די דדים הענגען. אבער מ'עט מוזן לערנען. ווי איך האב זיי געזאגט, איך קום פון ווילימסבורג, סאטמאר איז געבויעט אויף ליגנט און שקר, און די קהילה איז דא אויך. און זיי גייען אייך איינרעדן אלע לגנות וואס איז נאר דא. מ'לערנט, מ'לערנט. פרעג איך ווי האסטו א וועג צו קאנטראלן דאס? זאגן זיי זיכער, אונז גיימיר מאכן אז יעדע פאבליק סקול העט קענען אריינקומען רעדן מיט ענקערע קינדער. זאג איך וואוו, דאס איז א באמבע וואס איך האב שוין אויך נישט געוואלט. זאגן יעדע לאקעל מוניסיפעל, יעדע סיטי האט א רעכט צו זאגן דו האסט א פרייוועט חינוך? איך וויל זעהן וואטס גאוינג אן. ווייל למעשה איז געווען אזוי. ווען מען האט באמבעדירט די ווארלד טרעיד סענטער, האט אמעריקע געזעהן אז די אראבישע חינוך איז אין דר'ערד, מען לערנט העיט און שנאה, האבן זיי געזאגט זיי ווילן זעהן וואס מען לערנט אין די אראבישע חינוך. זיי האבן אהערגענומען אלע קוריקולומס. די אראבער האבן געזעהן זיי זענען אויף צרות, האבן זיי געזאגט טעיק די דזשאוס אלסא. זיי זענען אויכעט פיל מיט העיט און מיט שנאה. נאר אונז זעמער קעגן זיי און זיי זענען קעגן אונז. האבן זיי אנגעהויבן צו נעמען די אידישע חינוך אויך. האבן זיי געזעהן מען לערנט נישט קיין ענגליש, מען לערנט גארנישט. געווארן זעהר סקעפטיקל. און זייט דעמאלטס ציהט זיך דאס. איז דא א איד א בעל מחנך דעברעצינער רב'ס איידעם ער הייסט שאולי קליין. איז זייער א וואוילער מענטש איך שיק צו דעם אסאך מאל מענטשן. ער מאלעסטעט קינדער אויך. דער שאולי קליין האט געהאלטן א דרשה די וואך און האט מסביר געווען אז ס'איז צרות און ער שרייט ס'איז דא א יד ישראל באמצע און מ'קען נישט באהאלטן מער גארנישט, ווייס איך נישט צו ער מיינט מיך, קען זיין ער מיינט דעם אנדערן, דעם מוסר, דער בעלזער, דער אפגעפארענער, מיט אים בין איך אויך נישט געגאנגען מיט, אויך איך האב נישט געהאלטן אז די ווארט איז לערנען, איך האב געהאלטן אז דו פייטסט וויל איך זאלסט פייטן אז מ'זאל לערנען דעוועלאפמענט אוו די יומען באדי, פארוואס? הייבט א מיידעלע אן צו בליטן ביי די צוועלף, און פארוואס ביי א בחור בויעט זיך אויף די זרע, ער באקומט וועט דרימס עט נייט, קרי מיט אנדערע זאכן, יו העוו טו טאלק אבאוט אלל דיס, און אז מען טאר עס נישט רייבן דעם אבר, און מען טאר נישט גיין מיט א חבר און זיך שפילן אינאיינעם, איך בין נישט אינטערעסירט צו ער קען יא סיקס טיימס פייוו צו נישט, ממילא דעמאלטס זעמיר געגאנגען יעדער עקסטער פאר זיך, איך האב אים געזאגט אזוי, דו וועסט פייטן דיין וועג, איך וועל פייטן מיין וועג, און מיר'ן אלע געווינען. עניוועי, די מעשה. האמיר ברוך השם גוט געווינען אין ארץ ישראל דרייען זיך דא איבער די רבנים זיי זוכן מיך איך האב זיי געזאגט איך בין אוועילעבל איך בין דא אויף רחוב יוסף חקמי דרײַ און פֿערציק איך בין דא שוין וואכן און חדשים איך האלט שוין ממש ביין ענדיגן אנצופולן די מקווה'ס מיט רעגן וואסער און נאכדעם כ'וועל אהיים פארן וועט עטס מיך דארפן זוכן אין פאנאמא ווייל איך פאר פון דא אויף פאנאמא און זיי ווילן זיך מיט מיר אראפזעצן רעדן פרעג איך עטס פארקויפטס עפעס? איך וויל וויסן ווי אזוי מען קען עס צוריק דרייען יעצט. אויב מען קען עס נישט צוריק דרייען האב איך נישט וואס צו קומען ווייל מען קען עס נישט צוריק דרייען און עטס פארקויפטס גארנישט עניוועי בלאף מיט ליגנט יעצט רב קניבסקי איז א גדול הדור איך זאג נישט אז נישט ער זיצט און לערנט טאג און נאכט ער קען כל התורה כולה אבער ער זיצט נישט זיצן אין אפיס אפאר עסקנים רשעים זיצן אין אפיס יעצט די רשעים פארדרייען דאך דעם רב א קאפ עניוועי דעי דאנט טעל הים די טרוט זיי נעמען געלט אונטערן טיש זיי זאגן ליגנט. סאו אז דו האסט נישט ווער ס'קען רעפרעזענטן די קינדער וואס מ'האט מאלעסטעד און די קינדער וואס מ'האט ארויסגעווארפן ווי די דאגס, ווי דאנט איווען וואנט טו סיט דאון, ווייל נאכדעם וועט מען זאגן אה ר' נחום האט מודה געווען און אהער מיט אהין, כ'האב נישט מודה געווען, איך זאג נאכאמאל. דער אייבערשטער זיצט און וויינט. איך הער נישט דעם אייבערשטן וויינען, אבער איך הער די קינדער, די עריבים וויינען, וויפיל טאטעס האבן מיך אפגעקאלט, רבותי, זאל איך האבן אזויפיל גוטע יאר אויף די וועלט, וויפיל הונדערטער טאטעס האבן מיך שוין אפגעקאלט, מ'האט ארויסגעווארפן מיין זון, וואס טו איך? מיין טאכטער איז אין די גאס, וואס טו איך? זאג איך אים, יעצט קען מען נישט פייטן פאר דיין טאכטער אליין, פייט מען צו טשענדזשען דעם גאנצן אינפראסטראקטשער, און יעצט האלט מען אז האמיר געווינען. יעצט ווילט עטס ענק אראפזעצן, כ'האב שוין נישט אויף וואס צו זיצן, און חוץ פון דעם, איך בין נישט דער איינציגער, איך בין נאר דער ספאוקסמאן ביי דעם היימישן עולם, יעצט האמיר א טיעם פון הונדערטער לויערס מיט פראפעשענעלס מיט מחנכים. שטיינהארטע, ער איז א מחנך. ער יעצט ארויס פון תפיסה. וואס איז דא פארגעגאנגען? סאו דאס איז די באן נאמבער וואן, מאלעסטינג, באן נאמבער טו, ארויסווארפן קינדער, באן נאמבער טרי, מען געט נישט קיין חינוך, מען לערנט נישט קיין ענגליש. שטעל דיר פאר דו ווארפסט ארויס א מיידל אין די גאס, זי קען גארנישט, זי ווייסט נישט וואס איר ברעסט איז, זי ווייסט נישט פארוואס זי האט דארטן א לאך, און זי מיינט אז ס'איז א דזשאוק און א געים און מען שפילט זיך. און זי איז אין די גאס ביי צוועלף יאר אן א חינוך, דיד עניבאדי עווער טינק דעט דיס איז רייט? איך פארשטיי דאס נישט, ארום די רבנים האט מען ארום גענומען אזוי ווי די מיט א מויער, באט איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, היינט איז דא חיל אוויר מ'באמבארדירט פון אויבן, כ'קען זאגן אונז זעמער מוראדיג צופרידן, א פינף יארעדיגע מלחמה, נישט סעקשועל אביוז, סעקשועל אביוז איז שוין צען יאר, אבער דאס אז מען ווארפט ארויס קינדער כ'האב ענק געזאגט אז דאס גייט זיך אפשטעלן, כ'האב געזאגט פאר די גאווערמענט זיי מוזן נעמען אטענדענס פון יעדע סקול. און זיי מוזן וויסן מיט וויפיל מ'האט אנגעהויבן דעם זמן און מיט וויפיל מ'האט אויסגעלאזט. ס'זעט אויס ווי משה רבינו'ס זקנים, די אלטע אידן. דער אייבערשטער זאגט אז מ'זאל. לך ואספת את זקני ישראל. און מ'זאל גיין צו פרעה. ווען מ'איז אנגעקומען צו פרעה פון די אלע זיבעציג איז געווארן צוויי, משה און אהרן. זאגט רש"י, ס'איז א מדרש, יעדער האט זיך משתמט געווען. איז אראפגעגאנגען בעדפארד עוועניו. איז אזוי, ביי פען סטריט איז צוויי אוועק. אויף פלאשינג זענען פיר אוועק, פארשטייסט? משה וויין האט זיך אומגעקוקט, ער איז אנגעקומען אן קיינעם. די זעלבע איז מיט די סקולס, מען הייבט אן, און איך האב מסביר געווען די גאווערמענט וואס איז זייער אינסענטיוו אנצוהייבן מיט אסאך קינדער, ווייל זיי קריגן די קאלעדזש פראגרעמס, די לאנטש פראגרעמס, און אלע אנדערע פראגרעמס פאר שוואכע קינדער, סאו עט די ענד אוו די דעי גנב'ענען זיי דאס איבריגע א גאנץ יאר אויך. כ'האב זיי געזאגט טשעק איט אוט און יו סי. עטס, איך בין נישט קיין פאטריאט פאר די גאווערמענט, בכלל ווייט דערפון, באט דעטס די אנלי וועי ווער גאנא פייט ענד ווין. עטס אמאל געהערט דעם עקספרעשאן, דיס איז די וואר דעט ווי קענט עפארד טו לוז? אונזערע קינדער. בקיצור, דעמאלס ווען מ'האט זיך ארומגעשפילט מיט מיינע אייניקלעך ווייל מ'האט ארויפגעלייגט א חרם ווייל די פעצלעך, די רבנים וואס זיי האבן ארומגעפעצלט, האבן געוואלט לייגן אין חרם, פארוואס נישט? ווארפט ארויס די קינדער, די אייניקלעך, איך בין געגאנגען אין פאבליק סקול האט מיר געזאגט דער סופערינטענדענט ראביי ראזענבערג איי עם ווארקינג נאו ארעדי דעט ווען יור גרענד טשיילד וויל געט טו איסטערן דיסטריקט הי שוד העוו קאושער טו איט טו, נישט נאר אויף יעצט זארג איך מיך, מיט די איסטערן דיסטריקט איז נאך א מעשה פון דריי פיר יאר און סאטמאר זיצט און זארגט זיך און אויך די ליטווישע אז מען זאל יעדן בחור און יעדן יונגל מאכן וימררו את חייהם. אז ווען מען דארף האבן א חינוך פאר זיי זאל עס נישט זיין, דעטס איט. יעצט קען זיין ס'איז יא א בעסערע זאך אזוי, קען זיין מען דארף טאקע נאר האבן מען זאל אריינשטעלן אידישע טיטשערס, ווייל אזוי ווי מיין אייניקל האט דאך נישט געקענט קיין ענגליש, האבן זיי געזאגט זיי מוזן צושטעלן א אידישן טיטשער, אפשר איז דאס די סעלושען, אפשר דארף מען אונז נישט אויסגעבן אזויפיל געלט פאר באלאני מיט ליגנט, אפשר דארף מען צושטעלן אידישע טיטשערס אין פאבליק סקול, און מען זאל צושטעלן כשר'ס צו עסן, און דעטס איט. איי די קוריקולום? די קוריקולום איז די זעלבע ביי אונז אויכעט. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה. כ'האב א טאכטער, כ'האב ברוך השם אפאר טעכטער, און רובם ככולם זענען געווען טיטשערס. כ'האב יעצט א טאכטער, זי האט געגרעדזשועיט מיט א היי דעגרי מיט פלייאינג קאלערס פון זיין א ספעשל עד טיטשער פאר קינדער נעבעך וואס האבן פראבלעמס, פיזיקל פראבלעמס, עמאשענעל פראבלעמס. עניוועי, איז מיין טאכטער, כ'האב איר אויסגעפרעגט וואס גייט פאר ווען ס'קומען די אינספעקטארס, זאגט זי, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, א טאג פריער הייסט מען די טיטשערס זאלן אראפנעמען בראשית ברא אלקים, און צומארגנס האט נישט דער אייבישטער באשאפן די וועלט, די ביג בום האט באשאפן די וועלט חס ושלום. פרעג איך מיין טאכטער, דו ביסט דאך אין חינוך, טו מיר מסביר זיין פונקטליך וואסער אן אפעקט דאס האט אויף די קינדער, קינדער זעען דאך דאס. סאטמאר רבי איז אמאל געפארן אין די גאס אין מאנהעטן צו א דאקטאר, איז געווען א סטאר וואס האט געהאט בשר כשר, ס'איז געווען ניאן לייטס, ס'האט זיך אנגעצינדען און אויסגעלאשן, האט דער רבי געזאגט, זעסט, א מינוט איז עס כשר און א מינוט נישט. פרעג איך וואסערע עפעקט מאכט עס אויף די קינדער אז מ'זעהט איין טאג האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט און איין טאג האט דער ביג בענג חס ושלום באשאפן די וועלט, געט זי מיך א קוק אן מיט א כעס זאגט זי וואסערע השפעה דאס האט אויף די קינדער? זאגט זי איך פארשטיי נישט טאטע דו זארגסט זיך נישט וואסערע השפעה עס האט אויף אונז, אונז זעמיר אויכעט נאך קינדער, אונז ווערן מיר צומישט מיט די אמונה טהורה וואס מ'האט אונז געלערנט. זאג איך איר ווייסט וואס כ'וועל דיר עפעס זאגן מיין קינד כ'וויל דיר עפעס פארציילן א מעשה באט דאונט פיל בעד אבאוט איט, האב טו טעל יו א סטארי, יור נאט גאנא לייק איט באט האב טו טעל איט טו יו. לאמיר דיר זאגן, ווען דו ביסט געבוירן געווארן אין האספיטל און איך בין געקומען דיך אויפפיקן, דיין מאמע איז געווען א קימפעטארן, האסטו דיך באמאכט אין די פעמפערס, באמאכט? זאגט מיר מאמי, פארן אונז גייען מיר ארויס, שמעק די קינד האט זיך באמאכט, ענד גאו טשעינדזש די טשיילד. בין איך אריינגעגאנגען אין די נורסערי ווי ס'ליגן אלע קינדער, כ'האב געגעבן א כאפ א קינד, איי טשעינדזש די טשיילד, כ'האב געזען אז א קינד האט זיך נישט באמאכט, כ'האב געכאפט א קינד און כ'בין אנטלאפן מיט אים. זאגט זי דו מיינסט ערנסט וואס דו פארציילסט מיר יעצט? זאג איך איר הונדערט פראצענט. גיי נעם א די ען עי וועסטו זען אז דו ביסט בכלל נישט קיין ראזענבערג און נישט קיין ניילענדער. איך בין אינגאנצן אנדער שאק. זאג איך איר ליסטן דערס א טיים פאר עווריטינג אין לייף. פרעגט זי דו ביסט קיינמאל נישט געווען אינטערעסירט צו וויסן ווער ס'איז געווען דיין עכטע טאכטער? זאג איך ניין איך האב דאך דיך. איך פריי מיך מיט דיר. בקיצור, כ'האב געזען אז כ'האב שוין געצויגן די שטריקל צופיל.

זאג איך ווען דו ביסט עכט מיין טאכטער וואלסטו דאס געטון, זאגט זי אבער מען וועט דאך מיך ארויס ווארפן, זאג איך איר סאו וואט, ווען דו ביסט מיין טאכטער טוסטו עס אפילו מען ווארפט דיך ארויס, און זייער אן איידל קינד האט זי געזאגט איף דעטס די קעיס איי ריזיין, קאז זי פילט אז זי לערנט מיט אידישע קינדער ליגן מיט שקר און בלאף, דאס איז געווען דער חינוך אלע יארן. סאו מען זארגט זיך אז מען וועט לערנען א קוריקולום אין פאבליק סקול? ביי אונז לערנט מען נאך ארגער די קוריקולום, ווייל ביי זיי נעמט מען נישט אראפ די בראשית ברא אלקים ווען די אינספעקטאר קומט, און מען נעמט נישט מען טשענדזשט עס נישט ווען די אינספעקטאר גייט אוועק, מען לערנט ס'איז דא צוויי שיטות, נישט וואס איך האלט אז ס'איז ריכטיג, כ'בין נאכאמאל מסביר. כ'האלט אז דאס צומישט אויך דאס קינד. אבער אונז געבן אויס אזויפיל געלט פאר חינוך. די שיטה קדושה, חינוך הטהור. מיין רבי ר' משה'לע האט געזאגט אמאל זייער א גוט ווארט, מ'האט אים נאכגעווארפן אראנדזש שאלעכץ ביי די חתונה, האט ער געזאגט נו דאס הייסט עס, דאס איז דער חינוך הטהור, ס'איז ריין פון יעדן טראפ חינוך, ס'איז קאמפליטלי דיסמענטלד, ריין פון חינוך. דאס האט מען אונז אויסגעלערנט. סאו עניוועי, יעצט קען מען גארנישט טון, די געים איז אווער, יעצט גייט די נעקסטע פעיז, נעקסטע פעיז אין די וואר גייט. אונז פארלאנג מיר אז מ'עט ארויסווארפן קינדער וועגן טאטעס סעלפאונס, נאו פאנדינגס ענד איטס גאנא העפן, איך זאג ענק איטס גאנא העפן ווייל איך רעד דאך דא מיט די אלע יודעי דבר, די וואס זיצן אין די פראנט ליין, זאגן זיי ראביי איטס אנלי א מעטער אוו דעיס וויקס אר מאנטס, סאו גיוו איט אפ, איך ווארן אייך אן די אלע מוסדות. אונז גיימיר מער נישט פארשווייגן דאס בלוט. פון די קינדער וואס זיי האבן גארנישט געטון, און אז די טאטע וויל האבן א סעלפאון זאל ער עס האבן געזונטערהייט עז לאנג עז ער ברענגט עס נישט אין חדר און אין ישיבה, און די אלע שטותים אז מען האט א סעלפאון אינדערהיים איז די גאנצע הויז נישט אזוי גוט און אזוי אפגעהיטן איז אלס אסאך באלאני, ס'איז דא עסקנים וואס האבן זיך אריינגעלייגט אין דעם ווייל זיי האבן געוואלט איין זאך. וואלט אז מען זאל מאכן אז מען זאל האבן א וועג צו אויספאמפן ביים עולם געלט און אויך צו קאנטראלירן דעם עולם, זיי זאגן אז גערער רעבע האט אינוועסטמענטס אין די פרייוועט קאמפאניס דא, די טעלעפאנס ז'האבן גענוג קאמפיוטערס און מאשינען אז מען זאל יעדנס טעלעפאן קענען אויסהערן. כ'האב געהאט א חבר אין מאנראו יארן צוריק, ער לעבט נאך היינט, היינט איז ער פון די זאלוינים, זייער א געלערנטער און א קלוגער. איז ער געווען א שטיקל ראש הקהל דארטן, כ'מיין ער איז געווען דער מעיאר אפילו, כ'בין נישט זיכער. קהל ייטב לב אין קרית יואל האט געוואלט קויפן א מעסטער מעגא קאמפיוטער אינצוזען יעדנס טעלעפאון. דעמאלטס האט ער רעזיגנירט, ער האט געזאגט איך קען דאס נישט טון ווייל אונז זעמער גאווערמענט, ס'איז נישט שייך, מ'צאלן דעם מ'צאלן יענעם, מ'צאלן די גאווערמענט, דו ביסט היינט גאווערמענט, און ער הי וואלקט עוועי. ער האט נישט געוואלט האבן צו טון, דאס איז דאך דער אידישער קרענק, די גאנצע קאנטראלעריזאציע וואס איז געווען ביי ביפאר ווארלד וואר טו און איבעראל, מיט יעדן קאנטראלעריזאציע, מען האט קאנטראלירט, און דאס גייט נישט אנהאלטן מער, איטס נאט גאנע האלד אן ענימאר, ווייל אונז וויל מען נישט, אונז זעמער נישט סאטמארע חסידים, אונז זעמער אמעריקאנער בירגער און דעטס וואט וויער היער פאר טו סטעי. סא די גאנצע שטאט קערט זיך דאך איבער, די רבנים זענען אינגאנצן דערשראקן, זיי ווייסן נישט וויאזוי מ'עט באהענדלען די גאנצע גאבידזש, און זיי מיינען זיי'ן נאך קענען טערעריזירן, קענען מער טערעריזירן, די גאבידזש טיים איז פאריבער, און אונז גיימיר זיך שלאגן, און יעצט איז דאס אויף די בעלעט אויף די אדזשענדע, קענסט נישט ארויסווארפן א קינד ווייל ער האט א סעלפאון, ווייל דער טאטע האט א סעלפאון, נישט ער, ער האט נישט, ווער זענט עטס? וואס מיינט דאס ווער זענט עטס? ס'איז נישט ענקער געלט, ס'איז גאווערמענט געלט. דער גערער רבי לייגט נישט צו צו זיינע מוסדות געלט, ער מאכט געלט אויף די מוסדות. ווען ער וואלט געווען אן ערליכער איד וואלט ער גענומען די אלע צדקות וואס די פוילישע אידן האבן געגעבן פאר זיין זיידן און ער וואלט עס געמאכט צרכי ציבור, צרכי רבים. אידן זענען אומגעקומען ביי די קריג, מען האט געגעבן פאר רבי אברהם מרדכי'ן געלט ער זאל איינקויפן דא לאנד, זיי זענען געווארן ביליאנערן. נאר ער מאכט געלט, ער איז דער אפוטרופוס פון די קינדער. פון חינוך עצמאי, פון אנדערע. נאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנא גערער רבי האסט דאך געשפילט גענוג ביז יעצט, יעצט שפיל מיר אונז. יעצט איז בעטער אפ, יעצט זעמיר אונז אפ ביי די בעטער, ביי די בעיס. און בכלל איך וויל זאגן פאר די גערער אידן, די אמת איז אז עטס האטס גארנישט מיט גער איינגעלייגט, עטס קענען קומען איינמאל אויף שבועות, איינמאל א יאר, וועט עטס עניוועי קענען קומען. דער חינוך פון גער איז א שוואכער חינוך, די מיידלעך זענען אינגאנצן נישט אויסגעלערנט נארמאל, גייען נישט צוגעדעקט, זיי גייען נישט געהעריג בצניעות. מען לערנט נאר איין זאך אז מען טאר נישט לאזן דעם מאן אריין מיטן פיפיק אין אותו מקום. דאס איז אלעס וואס מען לערנט זיי אויס נאר איינמאל אין זעקס חדשים. דאס איבעריגע גייט מען מיט א צווייטן. יעצט וואס עטס דארפטס טון איז, מאכטס ענק אן אייגענעם בית יעקב, און האטס גאנץ גער אין דר'ערד, און דארט זאל מען אויסלערנען תקנות אז יעדע נאכט זאל מען שלאפן מיטן מאן ווען מען איז ריין, און די אלע גערע שטותים זאל מען שוין ארויסלאזן, ווייל ס'הארגעט, ס'איז רבים חללים הפילה. און לאזטס זיך נישט. גייטס נישט זיך איינשרייבן אין גערע מוסדות, גייטס ענק איינשרייבן אין אנדערע מוסדות. מאכטס אליינס מוסדות, עטס האטס גענוג געלט, דארפטס גארנישט קיין מורא האבן. אויב מען טעראריזירט ענקערע קינדער, איז דאס נישט קיין חסידות און נישט קיין חינוך, און שיקטס נישט דארט די קינדער, ווייל זיי זאלן נאך אהיימקומען מיט גרויסע פצעים, הכוני פצעוני. יעצט, איינמאל ווען כ'האב גערעדט אויף גער האט מיר איינער אנגעקאלט מ'עט דיך קומען הרג'נען, זאג איך איך הער אויס, האט מען אט אויך אזוי געסטראשעט, איך האב נישט קיין מורא איך גיי זאגן דעם אמת, און חוץ פון דעם, דער גערער רבי איז אן אלטער איד, ער ליידט אויף קענסער, ס'וועט שוין נישט דויערן צו לאנג זיין רעזשים עניוועי, דעיס ווען עטס נעמטס יעצט א נייע רעזשים, אז די אלע רשעות זאלן נישט אנהאלטן. אמעריקע האט נישט געקענט דורך קריכן מיט אבאמא, האבן זיי אויסגעווארט, און זיי האבן באקומען יעצט האמפע טראמפע.

ווייסט כ'הא יעדער איז גיין צו די פרומע און יעדער זאגן כ'הא נישט כ'הא נישט קיין סעלפאון און וואס עסטו טוהן נאכדעם יעדער טוט דיך עניוועי אויספאפן סאו וויי יו גאוינג אינטא אזאלעכע משוגענע זאכן און איינע פון די נאנטע פון גערע רבי'ן אז ער האט אויך זיינע פראבלעמען ער האט אויך שקצים וואס זיי קענען זיינע בענק אקאונטס מיט אלעם. איך האב דא אסאך וואס זיי הערן מיך אויס אין ארץ ישראל פרעג איך יענעם ביסט דאך א ליגנער. מ'לאזט דיך נישט דורך מיין ליין, זאגן זיי ביסט משוגע, איך האב צוויי טעלעפאנס סאו נאך פערציג שקל א חודש קען איך דיך אויסהערן ווי לאנג איך וויל, סאו אין וועב געבלאפטע זאכן די אלע זאכן. אריין אין מאה שערים, איך האב געזאגט איך וויל ארויסשיקן עפעס א וועגן די טעקס ריטורן וויל איך ארויסשיקן עפעס א געסיינטן דאקומענט אבער איך האב א פראבלעם ווייל איך האב עס אריינבאקומען פון מיין אקאונטענט אויף א פארטרייפענעם פאון, זאגט יענער הער מיך אויס איך קען דיך נישט איך קען נישט דיין פאון דו ביסט שיק שיק עס מיר אריין ענד דעטס איט באצאל און גיי ווייטער נאך אלץ איין שטיק בלאף ס'איז אזוי ווי די הכשרים איין שטיק טרייפע פלייש מיט אלע זאכן און דער עולם פרעסט עניוועי סאו דאס איז די נעקסטע מלחמה וואס ס'גייט זיין מען קען נישט טאטשן די קינדער שלאגן די קינדער שטראפן די קינדער לא יומתו אבות על בנים ולא בנים על אבות דו קענסט נישט טאטשן די קינדער ווייל דער טאטע האט א סעלפאון און איטס גאנע סטאפ אם ירצה ה'. סך מאל אזויווי יעדער פארנומענער מענטש טראכט איך, אפשר האב איך שוין גענוג מעורר געווען דעם עולם? וואו דארף איך ווייטער גיין? און ווי לאנג וויל איך גיין? איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב געלאזט צוואה אז מיך זאל מען באגראבן מיט א קארדלעס מייק. איך וויל פונעם קבר ווען כ'וועל ליגן אין צפת און דער אייבערשטער וועט מיר געבן א זכיה, וויל איך נאכן טויט ווייטער מאכן האטליינס, ארויסקומען פונעם קבר ארויס. אבער אסאך מאל טראכט איך אפשר דארף מען טון אנדערע זאכן שוין אויך, נישט וואס איך טו נישט ברוך השם אבער יו נאו יו נעווער נאו וואס דער אייבערשטער וויל. יעצט איך דא אין ארץ ישראל ארבעט אויפן אמעריקאנער זייט, ס'שטייט דארטן ביי נינוה ווען מען זעט אז די שיף האלט זיך ביים דערטרענקען, און מען זעט א סטרעינדזשער פעספארט, זעט מען אן איזרעילי פעספארט, א איד אויף די שיף, פרעגט אים דער קעפטען דער רב החובל ווער ביסטו? און וואס איז דיין ארבעט? וואס איז דיין פראפעשן? זאגט רש"י, צו וואס האט ער אים געפרעגט וואס זיין פראפעשן איז? א למאי, אז דו לויפסט אוועק פון א שטאט, ביסט טאקע א פיודזשיטיוו, אבער דער וועטער פון דיין שטאט, און די אלע צרות וואס עס געשעט אין דיין שטאט לויפט דיר נאך, ווייל דו האסט א פעספארט פון יענע יענע שטאט, צו פון יענעם לאנד, סאו דו ביסט טאקע אוועקגעלאפן פון די שטאט, אבער די שטאט פון דיר איז נישט אוועקגעלאפן. די גזירה וואס איז ביי ענק פארשריבן. לויפט דיר נאך, וועגן דעם גייט מען זיך דערטרענקען אין די שיף חלילה. זאגט זיי יונה הנביא, יא, ביסט גערעכט, איך בין א פיודזשיטיוו, איך לויף אוועק פונעם באשעפער, דערפאר טרעפט אונז די אלע צרות, השיאוני, הייבטס מיך אויף, והיטוליני לתוך הים, דזשאסט טראו מי אין די ריווער. יעצט זעט מען אסאך צדיקים האבן נישט אזוי איינגעהאלטן דעם זמן תפילה, למשל, דער טאשער רבי זכר צדיק לברכה, אנדערע, פלעג איך אלץ זאגן ווען איך פלעג פארן אויף טאהש אז דער רבי האלט יא איין דעם זמן תפילה, דעם זמן קריאת שמע האט ער זיכער איינגעהאלטן נאר אפילו די זמן תפילה אויך. פרעגט מיך איינער ווי קען זיין ס'איז פיר נאכמיטאג, זאג איך אים דו כאפסט נישט, ווען ער איז געקומען פון אונגארן אויף מאנטריאל האט ער נישט אפדעיטעד דעם זייגער, ער גייט נאך אויפן טאהשער זייגער. אין אונגארן, פונקט ווי אויב ס'איז חלילה נגזר געווארן א גזירה, און א מענטש גייט ארויס פון זיין שטאט, טראגט ער מיט די גזירה, די זעלבע אויך איז דעם זייגער מיטגעטראגן. איז למעשה, איך דא אין ארץ ישראל ארבעט אויך אויף אן אמעריקאנער זייגער, יא, איך מוז ארבעטן אויף אמעריקאנער זייגער, ווייל דארטן פיר איך דאך די מלחמה. איך האב אמאל געפרעגט דעם לובאביטשער רעבן, ר' מנחם מענדל, דער רבי, פארוואס ער פארט נישט אויף ארץ ישראל, האט ער געזאגט אזוי, איך האב פון מיין אפיס אין סעווען סעווענטי א גרעסער השפעה אויף די גאנצע וועלט ווי איך וואלט געהאט דארטן אין ארץ ישראל האב איך נישט וואס צו פארן. מיין מישן אין לעבן איז צו האבן השפעה אויף כלל ישראל צו לערנען זיי מידות טובות און אחדות און אזוי ווייטער סאו דארף איך זיין אין ארץ ישראל דאס צו פארקויפן ביי מיר אין אפיס. מיין אפיס איז ווארלד ווייד אפן פאר די וועלט עניוועי. איז איך ארבעט אויף ניו יארק. איי וואס איך בין כסדר אונטערוועגנס, הע, אבער מען מוז האבן א בעיס, א בעיס מוז א מענטש האבן. כ'האב אמאל מסביר געווען, טעקסי דרייווער פרעגט מיך פארוואס די גאווערמענט קען נישט אונטערברענגען די נטורי קרתא, נישט יעצט, נאך יארן צוריק ווען איך בין געווען א בחור, זאג איך אים, ווייל זיי האבן נישט קיין בעיס, זיי האבן א פאסט קעסטל אין ירושלים וואס ברענגט צו דאס געלט יעדן חודש פון שנארעריי און פון זייער פאמפלעט וואס זיי געבן ארויס יעדן חודש מיט זייערע קנאות, איז ממילא וואס, וועסט זיי באמבארדירן, וועסט באמבארדירן די פאסט באקס? זיי האבן נישט קיין בעיס. א מענטש מוז האבן א בעיס. סאו אויב עטס קוקטס גוט קענט עטס זעהן אז כ'האב ארויף געלייגט אויף וואטסעפפ איינס א זייגער אינמיטן די נאכט, צוויי מורא'דיגע ריקארדינגס, כ'מיין ס'איז פון א יוטוב, פון מיסטער אבי פישאף. ער איז זיך מוסר נפש ארויסצוהעלפן די אלע צובראכענע בחורים, ער נעמט יעדן אריין, אפילו נישט קיין שומרי שבת נעמט ער אריין ביי זיך אין שטוב ווייל ער זאגט עווענטשעלי דעי גאו אוט בינג א שומר שבת ווייל זיי זעהן לאוו ליבשאפט וואז סאמטינג דעט זיי נעווער גאט פראם דעיר פערענטס. איך לייג די וואך ארויף א מורא'דיגע שיינע ריקארדינג פון א קאמידיען וואס ער איז מסביר אז ס'איז דא קינדער וואס זיי טרייען אזוי שטארק צו פליזן די אולד פאלקס, די טאטע און די מאמע, ענד די אולד פאלקס אר טו ביג ביג שאטס טו עקסעפט דעט ענד טו רעקאגנייז דעט ענד טו מעיק ען אישו אוט אוו איט אז יא, איך זעה דו טרייסט מיך צופרידנשטעלן. כ'לייג ארויף דירעקט א שיינע זאך ווי א יונגל, די טאטע נעווער ריעלי עקסעפטעד אים, האט אים אלץ דיגרעידעד, געבאכעט און געפאנטשט, ענד עט די ענד אוו די דעי איז ער אריין אין קאלעדזש, און ער האט דורכגעגאנגען דעם ערשטן טעסט אין קאלעדזש, ענד הי פעסד די טעסט וויט אין פלייאינג קאלערס, דאס מיינט אן קיין שום עמל ויגיעה, און ער האט באקומען אן עי, ענד הי וואז אלוועיס ביזי טעללינג היז פאדער אז כ'האב אן עי, איך בין א וואוילער, איך בין אהער, איך בין אהין. סאו היז פאדער נעווער געיוו הים די טרו רעקאגנישען דעט הי דיזערווד, ויהי היום הי פעסעס די פירסט טעסט אין קאלעדזש אן עי סטודענט, סאמטינג דעט פיפל דאנט געט ביקאוז דעיר סטארטינג טו ווארק דער וועי אפ. עטס ווייסט אז ביי טיטשערס איז דא אזא זאך אז ביי די ערשטע פאר טעסטס אפילו א מיידל טוט די בעסטע געט מען איר נישט די פול קרעדיט, יו דאנט גיוו הער א האנדרעט א ניינטי עיט ניינטי סעווען, יו גיוו הער אן עיטי אן עיטי פייוו, פארוואס? ווייל אז זי הייבט אן מיט א ניינטי עיט און א ניינטי ניין וואו וועט זיך עס אויסלאזן. אזוי ארבעט עס, דער איז א סיסטעם טו דיס מעדנעס אין די גאנצע וועלט, עניוועי איז למעשה סאו הי קאלס אפ היז פאדער און ער ווייסט יעצט וועל איך שוין כאפן מיין טאטן כ'וועל אים זאגן יו נאו דעדי אין קאלעדזש די פירסט טעסט ען עי סטודענט און דער אלטער טאטע הערט עס אויס און אנשטאט ער זאל אים זאגן יו נאו סאן איי נו יו וויל דו גוד איי העד סאו מאטש קאנפידענס דעט יו וויל דו פיין. און דער זון ווארט שוין צו הערן א גוט ווארט פונעם טאטן, יו נאו, יו סאו גוד, יו סאו גרעיט, יו סאו קלעווער, יו סאו ניעט, יו סאו עווריטינג. יא, דער טאטע טראכט א מינוט, דער זון זאגט אים, כ'האב געהאט אן עי די פירסט טעסט, איך בין אן עי סטודענט. זאגט ער, יו נאו סאן, איי וואנט טו עסק יו סאמטינג, יו נאו איים ווערי ביזי נאו, ווערי ווערי ביזי. קען יו דו מי ע פעיווער ענד קאל מי לעיטער? אקעי, סאו די סאן קוד נאט טעיק דיס. דיס וואז טו הים אזא פראסק אין פנים דעט הי וואז דזשאסט נאט עיבל טו טעיק דיס. סאו הי דיסיידעד טו קאמיט סועסייד. סאו נאו הי איז אין די האספיטעל ענד די מאשינס אר ווארקינג און זיי נעמען זיך פייפן טיק טאק, איר ווייסט די מאניטערס טיק טאק טיק טאק טיק טאק און אלל אוו א סאדען פיפפפ ענד הי דייד, ענד נאכדעם קומט די טאטע אין שפיטאל, ענד ער זעהט איטס טו לעיט, נאו יו קען רעקאגנייז הים עז מאטש עז יו וואנט, באט היז פינישד. און איך האלט אז דאס איז איינע פון די זאכן וואס ס'פעלט ביי אונז. ביי אונז איז פאר א מיליאן דאלער מאכט מען דיר א מי שבירך. איך דאוון דא אין א ספרדישע שול, איז דא א איד, אן אלטער איד פון נתניה, ער איז אלט פינף און אכציג יאר, איר ווייסט וואס ער טוט א גאנצן טאג? גארנישט! ער איז ריטייערט. זאל דער איד לערנען? מסתמא קען ער נישט, נישט יעדער ביי די יארן קען זיצן און לערנען, ער זיצט ביי יעדן שיעור אבער נע, נישט קיין גרויסע זאכן, באט הי דאז א ווערי אינטערעסטינג טינג, נאכן דאווענען גייט ער אין שול וואלענטערי און ער פאקט אוועק יעדן ספר וואו ס'באלאנגט, ס'האט אזאלכע לעיבלס, פיקטשערס, און ער לייגט יעדן ספר וואו ס'באלאנגט, איז דעם שבת ווען מען האט געמאכט א מי שברך פאר דעם איד וואס האט געגעבן די מקווה, מיין, יור טאלקינג אבאוט. מען האלט שוין קלאוס טו א מיליאן דאלערס, טראסט מי, ווייל דער איד איז א ספרדישער איד און ער האט א סוויט טוט, און ער לייגט אריין אזאלעכע שיינע זאכן, די שטיינער, די מארבל, עווריטינג איז זיך מורא'דיג, ער האט אריין געלייגט די מארבל אויף די ווענט, און ער האט געזען ווען ס'איז געשטאנען אויף די וואנט, דער, ער האט עס נישט ליב, האט ער געהייסן מען זאל עס אראפ נעמען, שוין געווען העלפט פינישט, ער האט געהייסן נעם עס אראפ, די מארבל איז גוט פארן טוילעט, נישט פאר די ווענט אינדרויסן, ס'איז אנבעליוועבל, סאו אים האט מען געמאכט א מי שברך. האט מען אויך געמאכט פאר דעם איד וואס פאקט אוועק די ספרים א מי שברך ברבים, וואס דאס מיינט איז אז דער עולם ריעלייזד דעט היז דואינג א ביוטיפול סערוויס פאר די קאמיוניטי, אוודאי ער האט נישט געגעבן א מיליאן דאלער, ער האט נישט, אבער וואטעווער יו קוד יו גיוו, ענד הי וואס רעקעגנייזד עז דואינג סאמטינג ווערי אימפארטענט פאר די קאמיוניטי, און דאס איז וואס ביי אונז איז נישט דא. ער האט געגעבן א מיליאן דאלער, ער האט געגעבן פייוו מיליאן, ער האט געהארגעט מענטשן, ער האט אונטערגעקויפט מאפיא, רבותי ס'איז א ביטערע אומגליק דעט דער איז נאו רעקעגנישן, במילא איף דער איז נאו רעקעגנישן איז די יוגענט וויל שוין נישט וויסן מער פון אידישקייט, איי דאונט וואנא נאו, איר ווייסט וויפיל דראפ אוטס אין סאמער? איר קענט דאס זען דא דא א ביוטיפול ווידיאו וואס איך לייג ארויף. טריי טו פיינד יור סעלף ביי וועלכן דיין זין האלט. דאס זענען כמעט אלע וואס מ'האט זיי ריהעביליטעיטעד ענד דעטס וואטס העפענינג. סאו איך לייג דאס ארויף ווייל איך טריי אלס מסביר צו זיין. אין קבלה איז דא אזא מין סעיאינג אז גבורות ווערן נמתק נאר בשרשם. וואס דאס מיינט איז אויף אידיש אין אונזער שפראך, איך קען דאך נישט קיין קבלה אבער איך וועל אייך מסביר זיין וואס דאס מיינט אויף אידיש. אז דו ווילסט אטאקירן א פראבלעם, הייב נישט אן מיטן פראבלעם, די פראבלעם איז נישט מער ווי ס'ווייזט סימפטאמס אז ס'איז דא א פראבלעם. אז איינער האט פיבער, געט מען אים אן אספירין, פיין, באט דער איז א ריזן וויי, פארוואס ער האט פיבער, ער קען האבן אן אינטערנעל אינפעקשן, ער קען האבן אנדערע זאכן, איז במילא מוזסטו צוריק גיין ביז צום שורש, און דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש די אינפאסטראקטשער. אונז קען מען נישט אנהייבן יעצט מיט א קלייניקייט, אונז דארף מען אנהייבן די אינפאסטראקטשער פון אונזער גאנצער חינוך איז אויפגעשטעלט נעווער טו פרעיז עניבאדי, נעווער טו סעי א גוד ווארד טו עניבאדי, נעווער טו גיוו קרעדיט ווען קרעדיט איז דיו, קענסט אויף יעדן מענטש טרעפן קלייניקייטן, ס'דא אידן וואס זיי געבן קאווע אין בית מדרש. ער דארף עס נישט טון, ענד הי דאזענט געט פעיד פאר איט. איז במילא איף יו דאונט מעיק ען אישו אוט אוו איט האט קיינער נישט קיין חשק צו טוהן. קומט נאך צו על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שטאטס מען זאל יענעם געבן קרעדיט הייבט מען אן אה ווער יענער? קאווע? אה ער גנב'עט אוועק א פלאש יעדן טאג, ער טראגט אהיים א באטל מילך יעדן טאג, ס'איז נישט אמת, ס'מוז נישט זיין אמת, ס'מוז נישט זיין אמת. זיי נעמען רודף מענטשן זאך. וואס איז לא עוול בכפו. פארוואס? ווייל אזוי וויל איך, אזוי האט מען אונז אויסגעלערנט. פארשטייסט? איינער האט אויסגעפיגערט א מורא'דיגע סאקמערע קאקמערע פלאן. נחום ראזענבערג מוז האבן אפאר שיקסעס אין אוקריינע ווייל אויב נישט פארט ער נישט כסדר. ער זיי זי שווער ס'איז געווען צו פארן און ס'איז געווען קאלט ס'איז נישט געווען נאך אזוי ווי היינט אלעס איז מסודר מיט שיינע האטעלן בין איך געזעסן דארטן מיך געבראכן דעם קאפ צוצושטעלן פאר א אידישע טאכטער א מקווה כ'האב קיינמאל נישט געקענט נעמען געלט, כ'האב נאך צוגעלייגט געלט ווייל כ'האב געטענה'ט ווי האט א מענטש א הארץ צו אויפהאלטן א אידישע פרוי'ס א מקווה ווייל דו ברויכסט האבן געלט? כ'האב געזאגט דער אייבערשטער וועט דיך דאך הרג'נען פאר דעם. מעג איך אלץ זאגן די דריי חדשים וואס ס'דויערט איר צו ברענגען מיין שכר טרחה? דאס איז נאט עדזשאסטעד. איי פון ווי עסטו האבן פרנסה? ס'איז דא א גרויסער באשעפער. דער אייבערשטער האט אסאך וועגן וויאזוי ער געט יעדן, און. במילא האט מען געמאכט א סאקמערע קאקמערע וועג ער פארט דארטן ווייל ער האט דארטן מיסטרעס אן א פארוואס. אויף נחמיה וועבערמאן איז געקומען א מיידל און זי האט געזאגט ער האט דאס און דאס געטון און אונז האמיר נאך פערצן מיידלעך אונז האמיר א מיידל וואס ער האט אנגעשוואנגערט און ער האט געמאכט אן אבארשען אין אינדיע אויף אים איז יעדער זאגט ס'נישט אמת ס'קען נישט זיין יאראראראראראט אראראראראראט. אויף נחום ראזענבערג, כאטש ס'איז נישט געקומען קיינמאל קיין מיידל זאגן אז זי האט געהאט א פראבלעם מיט מיר דארטן אין אוקריינע, איך בין דארט געזעסן חדשים און חדשים, געקומען ברוך השם קיינער, ניין ער האט א מיסטרעס פארוואס? ווייל דיין קרוקעט מיינד טראגט אויס אז ער פארט אזוי פיל ווייל ער האט דארטן א גאנצע קינדער מיט אייניקלעך, חס ושלום. איי דו שייגעץ דו הונט דו ער פארט ווייל איך קען נישט אהיים קומען אינמיטן ווייל ווען איך קום אהיים אינמיטן און ס'איז איין טאג שפעטער די מקווה העט זיך דער אייבערשטער חלילה נוקם זיין קוק וואס ער האט געטון צו די צוויי גרעסטע מענטשן אין כלל ישראל קוק וואס ער האט געטון צו ר' שמעון בן גמליאל נשיא א גענער נשיא ישראל און קוק וואס ער האט געטון צו ר' ישמעאל כהן גדול ער האט זיי אראפגענומען אזוי ווי מחללי שבת. ווי מגלה עריות. גייסט אנהייבן מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אן אנדערע דיקשענערי און אן אנדערע שלחן ערוך, אלעס גייט ביי אים אנדערש, סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול, באט דאס איז אונזער אלטער אזיאטישער סאקמערע קאקמערע וועג. אז ס'קומט זיך איינעם א טאוקען אוו אפרישיעשאן געט מען עס אים נישט, ווען איך האב אויפגעכאוועט מיינע קינדער פלעג איך עס רופן א טאוקען, א טאוקען אוו אפרישיעשאן, ווען איינער האט געטון א גוטס אין הויז, האט מען אים אויסגערופן און געזאגט ער האט געטון גוט מיט די און די זאך. דער הייליגער רמבן זאגט וירימו את תרומת המשכן, איז דער רמבן וואונדערט זיך, אונז ווייסן מיר ס'איז געווען זאכן וואס מ'האט געדארפט אויפהייבן, שתי הלחם, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס מ'האט געדארפט אויפהייבן, אונז געפין מיר נישט האבן געדארפט אויפהייבן די תרומת המשכן צו מאכן תנופה, און וואס הייסט וירימו מ'האט אויפגעהויבן את תרומת המשכן, זאגט דער הייליגער רמבן אין חומש וירימו מ'האט אויפגעהויבן די מענטש. את תרומת המשכן וואס ער האט געגעבן די תרומת, מען האט אים אפלאדירט, אה ער האט געגעבן תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש, ממילא האט מען געהאט חשק, און דער הייליגער רמ"א ברענגט, דאס הייסט וירימו את תרומת זאגט ער ווען א איד געבט צדקה דארף מען אים מפרסם זיין, עס איז א מצוה לפרסם, אזוי טאר מען דאך נישט מפרסם זיין די מצוות, אבער דא איז א מצוה, פארוואס דען ס'זעהן עס מענטשן, און יעדער הייבט אן צו וועלן געבן אביסל צדקה, א מורא'דיגער הייליגער רמבן, א קאפונעם. איז א קינד ווארט פון א טאטן אביסל א טאוקן אוו אפרישיעישן, די וואך בין איך גוט געווען, איך פלעג אלץ זאגן מיינע קינדער איך פארהער דיך נישט שבת נאר אז כ'האב געלערנט מיט דיר אינדערוואכן, ווייל טאמער נישט האלט איך וועסט נישט מחויב צו קענען אז אז רעבע לא שנה חייא מנא, איי כ'האב דיך געשיקט אין חדר, א חדר איז נאר א בעיביסיטינג פראגרעם, און איך זאג די זעלבע פאר יעדן טאטן ער נעמט זיך פארהערן די קינדער, וויי? דו האסט געלערנט מיט אים א גאנצע וואך כאטש פינף מינוט? ניין, נו וואס פארהערסטו אים? איך געדענק כ'האב געדארפט אריינגיין דא אין וויזשניצער ישיבה ווען כ'בין צוריקגעקומען פון ארץ ישראל, כ'בין שוין געווען א בחור פון אכצן א האלב יאר, און איך האב נישט געוואלט אריינגיין, ס'איז געווען א איד רבי יוסל שטיינמעץ האט מיך געוואלט דווקא דארט ארייננעמען, און איך האב דווקא נישט געוואלט, סוף איז געווען מ'האט מיך אריינגעשלעפט צו ר' מאטעלע'ן, איך האב געהאט א דיעל געמאכט, ר' מאטעלע זאגט קענסט קומען, ס'איז אבער אן עלטערע בחור, אבער דו מוזט גיין יעדן טאג צום שיעור, און קומען יעדן דאנערשטאג צום פארהער, זאג איך אים אז איר וועט געבן א שיעור וועל איך קומען צום פארהער, און אז נישט נישט. דורך א גאנצע וואך איז ר' מאטעלע געווען ביזי מיט קויפן ריעל עסטעיט און אויפבויען וויזשניץ פאר זיך און פאר זיינע קינדער הי"ו נאך בקרב הארץ, און ער האט נישט געהאט קיין צייט פאר אונז, מילא ער האט נישט געהאט קיין צייט פאר אונז איז געבליבן גארנישט, עס קומט דאנערשטאג שיקט ער מיר א שליח, די משגיח, מיין שוואגער ר' יוסף אריה לוריא, איך זאל קומען צום פארהער, בין איך געגאנגען צום פארהער, און ר' מאטעלע וויל מיך פרעגן א שאלה, זאג איך אנטשולדיגט אונז האמיר א דיעל, אויב דו האסט נישט געגעבן קיין שיעור גיי איך נישט קומען צום פארהער. איך בין נאר געקומען זאגן אז איך בין מער נישט אין אייער ישיבה און איך גיי אויף סאטמאר. און כ'האב נאך מיטגענומען נאך א וויזשניצער ישיבה בחור וואס איז אויך געווען מיט מיר אין ארץ ישראל, און אונז זעמער ביידע געגאנגען, און די אינטערעסאנטע איז געווען אזוי אז ווען יענער האט געדארפט א שידוך טון, יענער לעבט שוין נישט, האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער און אייניקלעך, איז ווען מ'האט געדארפט א, ווען ער האט געדארפט א שידוך טון, איז געגאנגען זיין שווער און ער האט געפרעגט דעם סאטמארער רב, מ'טראגט אים אן עפעס א וויזשניצער בחור, יא זאל ער טוהן דעם שידוך צו נישט זאל ער טוהן דעם שידוך, פרעגט אים דער רבי ווי לערנט ער יעצט? זאגט ער ער לערנט ביי רבי'ן אין די ישיבה אין סענדז סטריט, זאגט ער דעמאלטס איז ער א סאטמארע בחור קענסט טוהן דעם שידוך, וועגן דעם זאג איך קנאות איז געמאכט פאר פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן אדער פארן הייליגן דברי יואל, ווייל דער זעלבער איד האט געקענט זאגן איינמאל אזוי און איינמאל פונקט פארקערט, רבי ר' בער שטייט וועגן זיין הנהגות שטייט אויסגערעכנט פונקטליך ווי אזוי האט זיך נוהג געווען, צום סוף פירט אויס דער וואס ס'שרייבט די הנהגה שרייבט ער פעמים להיפך, און דאס איז אונזער הייליגער רבי געווען, אבער על כל פנים מען דארף קענען מחנך זיין קינדער, און איך שטעל דא ארויף א שיינע אריכות, ווייל איך וויל אז דער עולם זאל אויסהערן ביידע זאכן, סיי קינדער וואס זענען נעבעך דורכגעפאלן און מ'האט זיי ריהעביליטעטעד, זעלבע צייט וויל איך אז מ'זאל אויסהערן ווי עלטערן דארפן געבן טיים פאר די טשילדרען, געווען אפאר וואכן צוריק זייער א שיינע קארטון אויפן וועבסייט, איך וויל עס נישט איך גיי עס נישט יעצט זוכן ארויפצולייגן וויל איך ענק זאגן וואס די תמצית דערפון איז געווען, די תמצית איז געווען ווי א קליין מיידעלע בערך אכט אדער ניין יאר פרעגט דעם טאטן דעדי האו מאטש דא יו ערן ען אווער? וויפיל פארדינסטו א שעה? זאגט דער טאטע כ'פארדין לאמיר זאגן פופציג דאלער א שעה, קיצור, גייט די מיידל און זאגט או דען איי דאונט האוו אינאף מאני, זאגט ער וואטס דאס יו דאונט האוו אינאף מאני, אינאף מאני פאר וואט, ביסט א קליין מיידל, זאגט זי איך זעה ביסט אייביג ביזי מיט יעדן, נאר מיט מיר ביסטו נישט ביזי, האב איך געוואלט וויסן וויפיל פארדינסטו א שעה, איך וויל דיר צאמשטעלן די געלט, געבן א שעה אז זאלסט מיר קענען געבן צו רעדן מיט דיר א שעה, ער האט אנגעהויבן צו זעהן אז זי איז גערעכט. די ביגעסט און די בעסט און די קלאוסעסט טינג טו יורסעלף יו אלוועיס נעגלעקט, סאו לאמיר מאכן שובבים פאר א מואוומענט אז דו גייסט אויסהערן דיינע אייגענע קינדער. יעצט דא לייג איך קודם ארויף אבי פישאף די צוויי יוטובס וואס ער האט געהאט. וואס אונז האבן עס צאמענגעשטעלט. און עטס עט קוקן אויף די אלע קינדערלעך נעבעך. קוקטס נישט צו שטארק ביקאוז יו מייט פיינד יור נעפיוס ענד יור ניעסעס ענד יור האול פעמילי חס ושלום קאוז איט העפענס טו די בעסט אוו אס רחמנא לצלן. און ווען דאס עט זיך ענדיגן לייג איך ארויף די צווייטע זאך. ווי טאטעס נעגלעקטן די קינדער און לערנט ענק אויס א מוסר השכל. יעצט קומען די צוויי ווידיאוס, דויערט בערך א האלבע שעה. טישן אביסל, גיין עסן פאפקארן און נאך גוטע זאכן.

איממעזשערבלי מאר קאמפלעקס, די תיבות אר גרעיטער, די ענווייראמענט איז טאטעלי אנפיור, עוועריבאדי איז פייטינג פאר טיים, דער אר לערנינג אישוס אלל אווער די פלעיס, קידס קען נאט פיינד דעיר פלעיס אין ישיבות, סאו איי נאו איים סופאוזד טו בי העיר באט וואט איים איי סופאוזד טו בי דואינג העיר, און וואטס גאנא העפען טו מי, סאו דערס מעס קאנפיוזשען, סאו יו סי א טינעידזשער דעט גראוס אפ נארמעלי טאדעי,

יו נאו פרום דואינג נאטינג פאר א פיו מאנטס און דען גאוינג בעק טו ישיבה איטס הארד טו געט אינטו די מאושען איטס הארד טו געט בעק אינטו עווריטינג סאו איי פעל וויט די ראנג גרופ אוו גייס איי געס דעטס יו נאו און דען פריטי מאטש פרום ווען איי ווענט פרום ישיבה טו ישיבה עפטער דעט איטס זשאסט איי פעל וויט די סעים טייפ אוו גייס.

איז די ווארסט טינג העפענינג טו א פערסאן אז עט דעט פוינט איז נאט אוו קאנטראל
אוו היז אוין לייף.
אין די ביגינינג די פירסט ישיבה דעט איי גאט טו געטינג טראון אוט וואס ען עטענשאן געטער פאר מי איט וואס איי רימעמבער קאמינג האום וויט א סמייל אן מיי פעיס איט וואס נארמאל פאר מי טו געט אינטו פייטס וויט מיי פערענטס איט וואס נארמאל פאר מי טו דיסעגרי איט וואס נארמאל פאר מי פאר עווריוואן טו לוק בעד אפאן מי ענד דעטס זשאסט די וועי איי ליווט פאר א קאפל יערס. איי וואנטעד פיפל טו סי האו קרעזי איי וואס. די קרעזיער יו אר אן די סטריטס, די מאר פאוערפול יו אר אן די סטריטס. די מאר פאוערפול יו אר אן די סטריטס, די מאר רעספעקט יו געט. וואו געמבלינג אן די סטריטס איז לייק איז לייק איז לייק א קילער יו נאו. ענד ענד ענד ענד.

יו נאו נאו וואן וואנטעד מי אראונד.
איי העיטעד אוטאריטי ענד איי העיטעד פיפעל דעט טאלד מי וואט טו דא אר פיפעל דעט דעט טאט דעי דעי ניו וואט טו דא אר איווען פיפעל דעט דיד ענד דעי דעי וואר סעיאינג דע רייט טינג באט איי נעווער אגריעד טו דעם ביקאוס דעי וואר אוטאריטי.

ענד איטס גאטן אנפארטשענעטלי איווען ווארס, מאר ענד מאר אוו אר יאנג פיפל געטינג אינטא טראבל, גאוינג אין דיירעקשאנס דעט יו וואלד נעווער בעליוו דעט א דזשואיש קיד קאלד גאו. די פראבלעם אנפארטשענעטלי איז סאו ביג דעט איטס נאט עני מאר אבאוט דאוז קידס. פראם די מאדערן ישיבות פראם דער נא נא נא נא איט קאוד בי עז איי סעד די פייניסט ישיבות און בארא פארק פלעטבוש לעיקוואד מאנסי יו נעים איט סאו ווען סאמטינג העפענס אין מידעל אוו די נייט ווען קידס געט אינטו טראבל איף יו טינק איף יו פלעיס יור סעלף אין די שוז אוו דעט פערסאן אוו דעט פעמילי יור הארט גאוס אוט און יו טריי טו דא וואטעווער יו קען. ווי העוו אר ווארק קאט אוט פאר אס, דער איז ענאף פאר עווריוואן טו דו אנבעליוועבל חסד, ענד אין די קעיס אוו קידס עט ריסק איז ליטערלי סעיווינג א לייף, קאוז איף ווי לוז דעם פעסט א סערטען פוינט, דעי אר לאסט פארעווער, גאד פארביט.

דער קאמיוניטי סיסטעם און עס לאנג עס איף איף דעי איף דעי קאוד העוו פיט אין טו די קלעסיקעל באקס אוו די קהילה אוו האו דעי שוד ביהעיוו דעי וואלד העוו א פלעיס באט דעי דאנט ביקאוז דער יוניק אינדיווידזשעלס און דער לוקינג פאר סאמטינג דעטס ריעל טו דעם דעי דאנט פיינד איט.

עקזיסטענט ביי אים, הי יוזט טו סליעפ אלל דעי ענד הי וואלד וועיק אפ אבאוט סיקס סעווען אקלאק אין די איווענינג ענד ליעוו ענד איף איי סעד טו אים העי ווער אר יו גאוינג היד לוק מי סטרעיט אין די איי ענד היד סעי נאן אוו יור ביזנעס.

פאר מי עפטער היי סקול פינישד מיי לייף רילי סטארטעד טו גאו יו נאו נאווער גאו דאון די טובס איי גאט אינוואלווד אין דראגס ווערי העווילי ענד איט פריטי מאטש דיסטרויעד מיי לייף יו נאו געטינג רילי רילי דראנק געטינג אינוואלווד אין דראגס יו נאו בייאינג סעלינג דראגס סמאוקינג פאט אייד סעי מי און מעיבי לייק טווענטי טערטי קידס איי ניו סטארטעד דואינג העראאין ענד יו נאו לייק עווערי הארד דראג וואס לייק עוועילעבל ענד לייק יו נאו אלל מיי פרענדס ווער דואינג איט. וואנס איי וואס אין קאנטראל אוו דראגס איי פעלט האופלעס טו עווער טשעינדזשינג טו עווער ביאינג עניטינג דיפרענט טו אמאונטינג טו מאר דען דזשאסט עי דראג עדיקט עי רידזשעקט פראם סקול נאט עיבל טו געט אלאנג פארגעט איווען א רעלידזשעס סקול סיסטעם דזשאסט עי סקול סיסטעם אין איזרעיל, איי וויז קיקט פרום סקול טו סקול טו סקול, עווריבאדי אלוועיס העד טו קאווער מי ענד מעיק אפ ען עקסקיוז טו טריי ענד געט מי אינטו אנאדער סקול אנאדער פלעיס, ענד עווענטשעלי יו קנאו איי דראפד אוט אין עיטט גרעיד, איי סטאפט גאוינג טו סקול, איי סטאפט בעליווינג אין עניטינג, איי סטאפט. סטאפ העווינג פרענדס, איי סטאפ טאלקינג טו פיפל, איי דזשאסט ליווט אן מיי און. ווען איי טורנד סיקסטין איי וואס אלרעדי עי פול בלאון העראאין עדיקט, איי העד ראן מיי לייף אינטו די גראונד.
די פירסט טינג פיפל העוו טו נאו אבאוט דראגס איז דעט איטס דזשאסט, איטס די דארקעסט, איטס די דארקעסט פילינג יו קען עווער פיל.

איי דידנט העוו א דעי וויטאוט יוזינג איף איי דידנט סמאוק פאר א העלף א דעי אר א דעי דעט וואס א טרעמענדעס לייק אקאמפלישמענט פאר מי איי נידעד איט בעסיקלי אלל די טיים ענד ענד איי מין פרום לייק נאט די סעקאנד איי וואוק אפ באט לייק פרום לייק טוועלוו וואן אקלאק אלרעדי איי וואס אלרעדי סמאוקינג.
איטס נאט א דזשאוק עט אלל, און ווען איט סיעמד פאן און און און יו נאו לייק איי וואס העווינג א גוד טיים און איי טאט איט וואס קול דואינג דראגס וואטעווער, דערס סא מאטש סטאף דעט דזשאסט איז נאט ווארט איט און און פוט מי טרו העל און איי וואס עט א פוינט ווער איי דידענט וואנט טו בי יוזינג דראגס געטינג היי און איי העד נאו טשויס און איי העד נאו טשויס באט טו סטיעל.

מאר אינווייטינג. יו קיינד אף קנאו דעט דיס קידס אר אן א פרי דיטערמינד קאורס ענד יו קען פריטי מאטש סיט און פראנט אף א גלאוב ענד קנאו עקזעקטלי ווער דער העדעד נאו מעטער האו מאטש יו טעל דעט טשיילד נאו מעטער וואט יו טעל דעט טשיילד דער גאנא העד אין דעט דירעקשאן נאו מעטער וואט יו דא. דער איז א קאמיוניטי אן די סטריט אף קידס עט ריסק אר אין קרייסיס עקשעלי.

עווערי עבירה דעט יו קען אימעדזשין איז בינג דאן, עווערי עבירה, איטס נאט סטארטינג עט עיטין איטס סטארטינג עט טערטין, דער אר מעני טשילדרען אוט דער עט פארטין דער פאטענשעל האז ענדעד, דעי בעליוו דעט, ענד איף דעי בעליוו דעט, יו נאו, א טשילדס פערסעפשען איז היז ריעליטי, ענד איף דעי בעליוו דער פאטענשעל האז ענדעד, דער פאטענשעל איז ענדעד, ענד דעטס נאט סופאוזד טו העפען אנטיל דעי פוט יו אין די גראונד. איי וואס אן אלקאהאל עווערי מארנינג און דען איי ווענט טו סליפ איי נייט וואס בעיסיקלי וויט דראגס ביקאוז איי העד סאו מאטש פרעשור און איי קודנט פאל אסליפ וויטאוט דראגס ווען איי וואנטעד סאמטינג נאובאדי וואס דעיר פאר מי ענד איי פעלט לייק בינג בעיסיקלי בינג יוזד ביי עוועריבאדי. איי העד א ראף ראף לייף אבער דורינג דעט פוינט איי וואס נאט איי וואזנט ליווינג אין וואן פלעיס פאר לאנגער דען טו וויקס איי וואס ראנינג אראונד פון וואן האוז טו די אדער. איי וואס פייטינג מיט עווריבאדי אוט דער, דעט וואס בעיסיקלי ראנינג לייק דיס פראם סיקסטין טיל טווענטי.
די ריאליטי איז דעט דער איז יו נאו א יוזש ווארלד אוט דער אוו קידס, קידס דעט אר סיקסטין סעווענטין עיטין דעט אר לאסט ענד דעי פיל לייק די האול ענטייער ווארלד העיטס דעם ענד נאו וואן קעירס אבאוט דעם ענד נאו וואן עווער וואנטס נאו וואן וואנטס עניטינג טו דו וויט דעם.

הי געטס רידזשעקשען, הי געטס הי געטס מיסאנדערסטוד, הי געטס טראון טו דע סייד דזשאסט ביקאוז הי איז דואינג טינגס דעט אר נאט עקסעפטעד אין דע נארמעל ווארלד, ענד ענד דעט רידזשעקשען מעיקס הים גאו פורדער אוועי פראם יו נאו פראם פראם עניטינג דעטס נארמעל אר ריעל, ענד עווענטשעלי הי דזשאסט ענדס אפ אידער דעד אר אר יו נאו אר אר דזשאסט סטראנג אוט אן דראגס פאר דע רעסט אוו היז לייף.
ווען איי העוו א קיד הו איי דאנט פיל היז פערענטס ריעלי דא לאוו הים ענד איי ענד איי ענד איי דאוט די טרוט איז דעט זיי דאנט לאוו הים באט ווען איי פיל דעט די פערענטס אר נאט גיווינג אווער עני לאוו טו דעיר קידס דעטס וואט מעיקס מי ליטערלי גא האום ענד קריי עט נייט ביקאז איי פיל אז סאמאן הו דאזענט פיל לאווד איווען ביי די מאוסט קאור פיפעל דעט ניד טו לאוו דעם. דען האו וויל זיי עווער נאו האו טו לאוו ענד דיס ענד איף דער פילינג איט נאו ווען דער פיפטין סיקסטין יערס אולד דעי ווער פראבעלי פילינג איט ווען דעי ווער יאנגער עז וועל וואט וואריס מי איז דעט דער קאנעקשען וויט האשעם וואונט נעסעסערילי בי סאו סטראנג ענד וואט וואריס מי איז דעט דעי איז דעט דעי וואונט לערן טו גיוו אדער פיפעל קאוז דעי אר סאו סטאק אין דעם סעלווס נאו ענד איף סאמאן דאזענט שאו דעם לאוו האו דעי גאנא נאו האו טו שאו איט די מאוסט אימפארטענט מעסעדזש דעט פערענטס קען גיוו טו קידס איז נאו מעטער וואט יור לייק איי לאוו יו ענד השם לאווס יו ענד דער איז נאטינג דעטס גאנע סטאפ דעט. די אישו די פראבלעם אוו יוז אוו דראגס ענד אלקאהאל ביי טינעידזשערס אין אווער קאמיוניטי איז נאט א ניו פענאמענאן.

ביקאוס עווערי טשיילד איז א יוניווערס ענד פייוו דעטס, טען דעטס, טווענטי דעטס, האו מעני איז נידעד? עווערי וואן איז וואן טו מעני.
פערענטס העוו טו נאו דעט עווערי סינגעל טשיילד איז וואלנערעבל, עווערי סינגעל טשיילד טודעי אין טודעיס דעי ענד עידזש איז עט ריסק. יו העוו טו ליסען טו יור קידס. פעמיליס דעט סיט דאון ענד טאלק ענד ליסען טו איטש אדער אר לעס לייקלי טו ענקאונטער דיס. באט דער איז נאו גערענטיס. איווען איף יו דו עווריטינג רייט יו דאונט נאו וואטס גאנא העפען אין די ישיבות אן די סטריטס. יו דזשאסט העוו טו קיפ יור אייס אפען ענד יו העוו טו דזשאמפ אין ערלי טו ראטעווען יור קיד.
פערענטס פראבעלי סטיל פאר די מאוסט פארט דאונט העוו א קלו

באט די פראסעס איז טו ריבילד די העפינעס אין די רילעישאנשיפ סאו דעט די האול אין די הארט שרינקס סאו דעי ניד לעס פלעזשור עקטיוויטיס קאוז דעי געטינג די העפינעס אין דעי רילעישאנשיפ וויט יו עז די פערענט.
מיט דעם האבן מיר גענדיגט מיט די ערשטע צוויי יוטובס. יעצט אזוי מ'האט גענדיגט די ערשטע צוויי יוטובס גייען מיר זען וויאזוי א טאטע דארף געבן גענוג טיים פאר זיין זון. עס דויערט בערך פֿופֿצן מינוט.
יו קוד סמאוק פאר יערס ענד נאטינג וויל עווער העפען טו יו.

אר דינייאינג יור מעסעדזש. האב יו עווער וואנדערד וויי נאובאדי קעירס אבאוט גלאובעל ווארמינג איווען דאו איטס א ווערי סיריעס אישו? איט קאוד קיל אלל אוו אס. ביקאוז ווען יו גאו האום אן יו פליפ אן די טי ווי אן יו סי א סייענטיסט טרייענג טו טאלק אבאוט גלאובעל ווארמינג איט גאוס סאמטינג לייק דיס.

באט מאסט אימפארטענטלי איף יו אר א פערסאן הו איז א ראול מאדעל, איף יו אר א פערסאן הו איז בין אדמייערד, עניטינג יו סעי קאוד בי ביליווט, עניטינג יו אטטער קאוד בי טעיקען עז טרוט, מיי פרענד נאסער הי לאווד היז פאדער, איידיעלייזד היז פאדער, באט היז פאדער וואס די קיינע פערסאן הו איז נאט איזי טו אימפרעס, ענד יער אפטער יער נאסער טרייד ענד היז פאדער איז לייק נע. פורסט יער אין קאלעדזש, נאסר גאט סטרעיט עיס, ענד הי טאלק טו הימסעלף דיס איז איט, דיס וואט וויל פיינעלי מעיק מיי דעד פראוד, הי פיקט אפ די פאון, הי קאלד היז דעד, דעד איי גאט סטרעיט עיס, אר יו פראוד? פליז טעל מי יור פראוד פאטער. יא ליסן סאן איי האב טו קאל יו בעק איים ביזי. איים ביזי וואס די סינגעל סענטענס דעט בראוק די קעמעלס בעק. ענד הי סטארט דרינקינג.

נורסעס אין די עמורדזשענסי רום, דראג אווערדאוז, איי ראשד טו דעט האספיטעל, איי סא הים און דעט בעד, ענד איי סא דעט מאשין גאו ביפ ביפ ביפ, ענד איי סא דאקטערס טריי טו ברינג הים בעק טו לייף, קלעיר!